א גוטן ערב ראש השנה, ס'איז ערב שבת קודש פרשת ניצבים וילך, יעצט ס'שטייט אין זוהר הקדוש אתם ניצבים כולכם היום לפני ה' אלקיכם היום דא אין ראש השנה, די פארשפיל פון דעם גאנצן יאהר איז אין ראש השנה און די פארשפיל פון ראש השנה איז אין ערב שבת פאר ראש השנה. כ'האב מיך געוואלט זאגן אז די וואס זיי פארן אויף אומאן צו כדומה, כ'האב גערעדט זייער אסאך פאר צוויי וואכן, צוריק וועגן שעטנז, אין יוראפ רוב בעטגעוואנט זענען שעטנז, ס'איז א וואלענע דעק, א העווי דעק, און מען ציט עס איבער מיט לינען, אין יוראפ איז זייער קאמאן לינען, ממילא די דעק וואס די גויטעס געבן דארטן, די וואס האבן נישט קיין אייגענע דירות, דאס איז אלץ א שאלה פון שעטנז מען זאל זייער געווארנט זיין. נאכדעם האב איך געוואלט זאגן אז מען זאל חלילה נישט גיין שווימען אינעם טייך, ס'איז פאראיאר צו פאר צוויי יאר דערטראנקען געווארן א בחור, ס'איז זייער קאלט די וואסער שוין דארט, און מען זאל זייער אבאכט געבן. יעצט האב איך געוואלט אביסל רעדן. וועגן ראש השנה, ס'שטייט, אין זוהר הקדוש שטייט צווחין ככלבים הב הב, אידן בעטן א גאנצע צייט ראש השנה יום כיפור, נאר געב געב שטייט אך יום או יומיים, יעמוד לא יוקם כי כספו הוא, איז דא א ווארט, יום איז איין טאג יום כיפור, יומיים איז צוויי טאג ראש השנה, יעמוד יעמוד הייסט עמידה איז לשון תפילה, מ'שטייט א גאנצן טאג דריי טעג און מען דאווענט, און לא יוקם. מען זעט ס'איז גארנישט מקויים געווארן, ער האט געבעטן דעם אייבערשטן איך דארף דאס, איך דארף יענץ, גארנישט, דער אייבערשטער ענטפערט אים נישט, זאל מען וויסן כי כספו הוא, ער האט א גאנצן טאג געבעטן נאר פארן געלט, יעצט אוודאי ס'איז נישט קיין עוולה אז א מענטש בעט דעם אייבערשטן פאר פרנסה און פאר געלט, ס'איז נישט קיין עוולה, פארקערט א מענטש דארף בעטן דעם אייבערשטן, אבער מען דארף אבער געדענקען ס'איז א צייט וואס מען דארף בעטן ותמלוך אתה ה' אלוקינו מהרה לבדך, ס'זאל שוין נתגלה ווערן דער כבוד שמים. און על כל פנים אז אויב ס'איז נאך נישט נתגלה געווארן דארף מען אונז נישט זיין די וואס מ'זאל מיר משפיל זיין דעם כבוד שמים צו גיין צו אזאלעכע קאנדידאטן וואס מ'טאר נישט, צו טוהן אנדערע זאכן וואס מ'טאר נישט, דאס איז דער גרעסטער חילול השם, מ'דארף זיין משא ומתן באמונה, אלעס וואס מ'פארלאנגט פון אן ערליכן איד, פון א איד א שומר תורה ומצוות, דארף מען טוהן, מ'טאר נישט גראבן קיין טויטע אין ארץ ישראל, איי אסאך אידן פארלירן געלט. אויב געלט איז העכער פון די תורה, נו דעמאלטס האבן דאך די ציונים דאס געטון אלע יארן, וואס האסטו געוואלט פון זיי? זיי האבן גענומען מענטשן וואס זענען געשטארבן אין שפיטעלער און מ'האט זיי צושניטן און געשיקט אוועק אויף חוץ לארץ ווייל זיי האבן באקומען גרויס געלט פון די אוניווערסיטעט. נו וואס איז די פראבלעם? געלט איז דאך העכער חלילה פון די תורה, אזוי ווילט עטס דאך יעצט זאגן, ווייל יעצט שטייט ענק צו פארלירן אפאר מיליאן דאלער. די ציונים האבן געטענה'ט אויף יעדן טויטן פארלירן זיי אפאר טויזנט דאלער. און די אלע זאכן ווערט פארשריבן. דער גוי ווייסט, דער גוי כאפט אז דער איד איז א פעיקער און א בלאפער, און דאס איז א חילול השם. יעצט וואס איז דער פשט אז דער עולם גייט צו צו ראש השנה און מען כאפט אפילו נישט וואס מען וויל פון אים? ס'איז זייער פשוט. דער שבט מוסר ברענגט א משל, א מענטש איז געגאנגען אין א וואלד, און ער איז אריינגעפאלן אין עפעס א גריב, און ער קוקט אונטער זיך אז ס'זיצן דארטן אריה, א לייב, דער לייב קען נישט ארויסקומען ווייל ער איז אונטן אויך אריינגעפאלן, אבער ווען דער מענטש פאלט אריין צו דעם לייב, הע הע. מאכט ער פון אים גארנישט. אויפן וועג אראפפאלנדיג געט ער זיך א כאפ אן אין א ווארצל וואס עס שטייט ארויס פון א בוים, און ער שטייט האלבוועגס אראפגעפאלן און האלבוועגס אינדערמיט, און די לייבן שטייען גרייט און זיי ווארטן שוין אוי ווען דער פאלט דא אריין העמער אונז האבן צו עסן אויף אפאר וואכן, און ער שטייט און קוקט נעבעך ער פאלט אריין צו די לייבן אין גריב, און וואס טוט מען דא? ער קען זיך נישט קיין עצה געבן, ארויסגיין קען ער נישט און אראפפאלן איז צרות. גייט א וואוד טשאק, איר ווייסט וואס ס'איז א וואוד טשאק, ס'איז דא אין די קאנטרי דא די גרויסע רויב פויגל וואס זיי האקן און עסן אויף שטיקער האלץ, קומט ער אראפ און ער הייבט אן צו קראצן, נעמט ארויס א שטיקל פון דעם ווארצל, דער מענטש זעהט נאך אפאר אזאלעכע קראצעכצער און רייסט ארויס א שטיקל פון דעם ווארצל פאלט ער אראפ. גייט דורך נאך א טאג, קומט נאכאמאל דער וואודטשאק, כאפט נאכאמאל א שטיקל האלץ, דער מענטש זעהט ער איז אויף צרות, זאגט דער שבט מוסר, די זעלבע איז, ס'קומט די טעג פון אלול, ארי שאג מי לא יירא, מ'זעהט די לייבן שטייען, מ'שטייט אויפן אנגעכאפט אויף א שטיק האלץ און מ'פאלט חלילה באלד אראפ, ארי שאג. דער לייב שרייט מי לא יירא, ווער האט דען נישט קיין מורא? יעדן טאג פון אלול וואס עס גייט דורך איז נאך א שטיקל האלץ אראפגעפאלן פון דעם ווארצל אויף וואס מען כאפט זיך אן, און אזוי האלט מען אין איין ווארטן נאך א טאג נאך א טאג ביז צום לעצטן טאג פאלט מען שוין אריין צו די לייבן. יעצט איז אזוי, אויב דער מענטש טוט תשובה פאלט ער אריין אינעם אייבערשטנ'ס הענט, נפלה נא ביד השם וביד אדם אל אפולה, און ער פאלט נישט אריין. צו די לייבן אריין, ער פאלט אין האנט פונעם אייבערשטן, דער אייבערשטער איז דאך מרחם אויף אים, אבער טאמער חלילה נישט, פאלט ער אריין צו די לייבן, און נאכדעם עסן אים נעבעך די לייבן אויף, זיין גאנץ לעבן ווערט צו צושטערט. יעצט, ס'קומט אזא אלול, דארף מען רעדן פון א זאך פון משא מתן באמונה וואס קיינער רעדט נישט דערפון. מיר האט דערציילט א איד דער מוהרא"ש רבי אליעזר שלמה שיק אז ווען ער איז געווען א יונגערמאן, ער האט נישט געהאט קיין פרנסה, זיך געפלאגט איז ער געגאנגען נאך געלט אין קווינס, האט מיר געוויזן ער האט נאך פון ניינטין סיקסטי פייוו ווען די באסעס פלעגן געבן א טרענספער איז געגאנגען נאך געלט, און די זעלבע האט דער קאשויער רב געזאגט אמאל אין א דרשה עטליכע מאל אז א מענטש גייט בארגן געלט און ער האט נישט פון ווער פון ווי ער וועט עס באצאלן איז ער א געהעריגער גנב, ער זאגט ס'שטייט לוה רשע ולא ישלם, וואס שטייט לוה רשע ולא ישלם? ס'דארף שטיין לוה רשע ואינו משלם, וואס איז דער ולא משלם? זאגט ער האט דער קאשויער רב געזאגט ווען א מענטש גייט בארגן געלט, ולא ישלם און ער האט נישט קיין חשבון פון ווי ער האט עס באצאלן, זאל ער וויסן דער איז דער לוה רשע. סתם אזוי שטייט דאך אז מען זאל בארגן געלט, שטייט אז עס איז א חיוב אז מען זאל בארגן צדקה וכדומה, אבער ווען יענער האט א חשבון פון ווי צו באצאלן, דא האסטו אינגאנצן נישט קיין חשבון ביסטו א פשוט'ער גנב, און דאס איז א זאך וואס קיין שום רב וויל נישט רעדן דערפון, ווייל ווער איז דען ריין? ס'איז יעצט געווען א דין תורה און. דער מונקאטשער שטינקאטשער האט אריין געשיקט איינעם צו די דין תורה ער זאל זאגן אז ער איז מוחה און די רבנים איינדערש נאך זיי פירן די שטאט האט זיך אנגערופן די ראש בית דין פון די פון דעם בית דין מונקאטשער רב שיקט א שליח מונקאטשער רב האט געגנב'עט אַכצן מיליאן דאלער פון די רעגירונג ער האט געגנב'עט דא ער האט געגנב'עט דארט און ווי ווי האט ער נישט געגנב'עט ער גייט אונז לערנען וועגן משא מתן וויאזוי מען פירט א דין תורה? מיך א וועלטס גנב, איינער האט מיר געזאגט ער האט געהאט אמאל צוטוהן מיט די fbi און זיי האבן געוואלט ער זאל עפעס פאר זיי טוהן און נאכדעם האט ער געזאגט האבן זיי אים געזאגט גיי צו יענעם און יענעם רב עפעס גיב געהאב זאגט ער יענער רב איז א ווערי סטרעיט גיי איז נעווער גאנע סעי עניטינג ראנג פרעגט ער וואט דו יו טינק אבאוט ראביי ראבינאוויטש די מונקאטשער ראביי הי איז אלסא א סטרעיט גיי זאגט ער נא נא נא הי איז עס קרוקעט עס עניטינג. וואסערע? אונז האבן נישט קיין איין ערענסטן רב וואס ער קען זאגן אז ער האט געמאכט משא מתן באמונה, און דאס איז וואס מען האט געכאפט, און וואס מען האט נישט געכאפט איז דא איין רב וואס ער צאלט ערליך טעקס? ס'איז דא איין רב וואס ער נעמט נישט וועלפעיר, פוד סטעמפס, מעדיקעיד אויף זיין נאמען און ער האט דאס הויז אויף די קאנגריגעישאנס נאמען? סאו פון דעם קען א רב נישט רעדן פון דעם סאבדזשעקט פונקט ווי ער קען נישט רעדן פון זנות ווייל יעדע רב איז פול אנגעשעפט מיט זנות. איך קוק אין די גאס היינט גייט זישע קאץ. אָנגעשטינקען מיט ניאוף. אים לאָזט מען גײן אין גאַס, ער האָט װוּ צו דאַװענען. איך האָב אױך געטראָפֿן הײַנט דעם גראָבן טיפֿל, דעם מנשה פֿילעפּ. ס'איז אַזעלכע חזירים, װי קען מען זײ לאָזן גײן אין גאַס? און ער פּסקנט שאלות פֿאַר נשים, שטעל דיר פֿאָר, באַלד איז ער נאָך אַ חײם-האַלפּערן פּרשה. סאָ, עניװעי. איך וויל רעדן א מינוט וועגן משא מתן באמונה, געווען אין די צייט פון ס'איז געווען א גרויסער בעל מקובל ער געהייסן ר' אפרים כהן דאס איז געווען אין בבל א גרויסער בעל מקובל די מעשה ווערט געברענגט אין ספר מיט דרכי אברהם ס'איז געווען בערך זעכציג זיבעציג יאר צוריק שרייבט ער דעמאלטס איז געווען א געוואלדיגע עצירת גשמים אין בבל ס'איז געווארן אזא הונגער יאר אז ס'איז נישט געווען ממש וואס צו עסן ס'איז געווען מענטשן וואס זענען געשטארבן פאר הונגער און פאר דורשט אויך דער קעניג פון בבל האט געוואוסט דעמאלטס אז די אידן האבן א גרויסן כח מתפלל צו זיין האט ער געשיקט רופן די רבנים און ער האט זיי געווארנט אז טאמער ס'וועט נישט קומען רעגן ביז א וואך און אלע אידן מוזן ווערן פארטריבן פון בבל. די רבנים האבן אויסגערופן אז מען זאל פאסטן און גיין אין אלע שולן און יעדער האט עס געטון, ס'איז שוין דורך א וואך, ס'האט גארנישט געהאלפן, האט מען געוואוסט יעצט קומט א גזירת גירוש, פארוואס ווייל ס'איז נישט געקומען קיין רעגן. בקיצור, די רבנים האבן אויסגערופן א כרוז דעם אנדערן טאג אז מען זאל זיך צאמזאמלען אלע אידן מענער פרויען און קינדער אין שול און מען גייט פאסטן אזוי ווי יום כיפור, און מען האט גוזר געווען א גזירה חמירא אז קיין איין מענטש זאל נישט פעלן. די שול איז געווארן פיל מיט מענער פרויען און קינדער, מען האט אנגעהויבן צו וויינען און שרייען, געזאגט תהילים, באמת געבעטן, און יעדער האט געלאזט טרערן. נאכדעם גייט ארויף דער רב און ער זאגט, טאמער איז דא איין איד וואס ער האט געהאט משא ומתן באמונה, ער קען אונז העלפן, ווייל די טעם פארוואס ס'איז דא עצירת גשמים איז ווייל מ'גנב'עט איינער פון צווייטן, און טאמער איז דא אזא מענטש און ער טוט עס נישט זאל ער וויסן אז ער איז עתיד ליתן את הדין. בקיצור, טרעפט מען דארטן אין די בעק פון שול א פשוט'ן איד וואס ער איז געווען, ער האט געהאט א פרוט און וועדזשטעבל סטאר, און ער שרייט, יא! איין מינוט! און ער לויפט שנעל אריין אין זיין סטאר, און ער ברענגט זיין זיין וואגשאהל, און ער זאגט, טייערער רב, איך האב אין מיין לעבן נישט געהאט צוויי שטיינער, נאר די איינע שטיין, און קענסט קוקן וויפיל ס'וועגט, ס'וועגט פונקטליך, ווייל די וואג פלעג גיין, ס'האט געוואויגן פארקערט צו די פרוכט, סאו האב איך עס ארויפגעלייגט אויף די זייט פון די פרוכט, האסטו געזען אז די שטיין וועגט פונקטליך, זאגט ער, אין מיין לעבן האב איך נישט געפאפט מיט קיין מענטש, איך האב נאך אלץ צוגעגעבן נאך איינס אדער צוויי, א טרויב. אדער א פיטש, אדער א פאטעיטע, כדי ס'זאל נישט זיין אז איך זאל חלילה האבן גע'גנב'עט פון איינעם, האט דער רב געזאגט, אויב ס'איז דא אזא איד ביי אונז אין שטאט, אין דיין זכות, וועט דער אייבערשטער געבן רעגן, און אונז זאלן מיר נישט חלילה ווערן פארלוירן. און ס'האט אנגעהויבן אזוי צו רעגענען, ס'האט געווארן פארוואלקנט, און ס'האט אנגעהויבן אזוי צו רעגענען, ס'איז געווען א געוואלדיגער קידוש השם. דאס. איז א מעשה, אבער מען דארף זיך פון דעם אפלערנען וואס דאס איז משא ומתן באמונה, א איד וואס האט א גאנץ לעבן אבאכט געגעבן ער זאל נישט בא'גנב'ענען חלילה קיינעם, יעצט עס שטייט אין די גמרא, ווען א מענטש טוט א מצוה איז ער מכריע זיך מיט די גאנצע וועלט לכף זכות, ס'איז א גמרא מסכת קידושין דף מ עמוד א', ס'איז אויך דא א גמרא. אין מסכת תענית דף ט עמוד א', אז מטר קומט בשביל יחיד, אפילו פאר איין מענטש קומט שוין א רעגן. רבותי אונז האמיר עצירת גשמים, גראדע האט זייער אסאך גערעגנט ס'האט קאליע געמאכט אסאך תבואה, אבער אונז האמיר א הונגער יאר, יעדער איז שולדיג פארן צווייטן געלט, דער האט דעם בא'גנב'עט, דער האט יענעם בא'גנב'עט, און מ'רעדט פון גרויס געלט. און ס'פאלט קיינעם אפילו נישט ביי אז ס'דא אן איסור תורה יענעם צו שולדיג זיין געלט און יענעם נישט צו באצאלן, און דער עולם האט צוויי וועגן וויאזוי מען איז זיך מורה היתר, איין וועג מען רופט יענעם צו דין תורה און מען זאגט אפאר גראבע ליגנטס און ממילא קען מען שוין נאכדעם גארנישט יענעם מחייב זיין, און מען מיינט אז ווייל דער דין תורה האט אים געגעבן גערעכט בלייבט ער טאקע גערעכט ווייל אלקים נצב בעדת קל, ס'איז שקר, דו ביסט א גנב און פארטיג, און איך ווייס נאכנישט וויפיל אלקים נצב בעדת קל איז ווייל ס'איז נישט קיין געהעריגע דין תורה. ס'איז אלעס איז אינגאנצן פשרות היינט, ווייל קיין דין תורה איז נישט דא, מחייב זיין שביעות קען מען היינט נישט, איז עס בסך הכל נישט מער ווי א פשרה, און ממילא זאלסטו דיר נישט איינרעדן אז ווייל די דין תורה האט געגעבן דיר גערעכט ביסטו גאר גערעכט. ס'איז שקר, ס'איז נישט קיין געהעריגע דין תורה, ס'איז א פשרה וואס אויף דעם חשבון גנב'נען די רבנים און זיי נעמען געלט, ווייל פאר דין תורה טאר מען נישט נעמען געלט, ווייל יעדער ווייסט ס'איז א פשרה, ס'איז ארביטרעישן. סאו קיין אלוקים ניצב בעדת קל איז דאס נישט, ס'איז ווער ס'זאגט א בעסערן ליגנט דעס גייט. און נאכדעם רעדט מען זיך איין וויבאלד מ'האט זיך געמאכט א הסכם ארביטרעישן איז במילא איז יענער מסכים, יענער איז נישט מסכים ס'איז שקר ער האט נישט קיין ברירה, דעס איז איין וועג וואס דער עולם מאכט זאל רופן יענעם צו דין תורה. און די צווייטע זאך וואס א מענטש מאכט א חשבון איז, נע ס'איז נישט געפערליך יענער איד האט אסאך געלט וכדומה, ס'האט נישט צוטוהן צו יענער האט אסאך און דו האסט ווייניג, ס'איז פארקערט. ס'איז דין פרוטה כדין מאה, די גמרא זאגט ווען איינער גזל'ט איינעם א פרוטה, צריך לילך אחריו למדי, זענען דארט די מפרשים מסביר וואס איז דאס מדי, מדי געווען פרס ומדי, ס'איז געווען די ווייטסטע פלאץ פון ארץ ישראל, איז זאגן די מפרשי הש"ס אז מען דארף טראגן ביז מען קען יענעם באצאלן דארף מען עס מיטטראגן, עד כדי כך אז דער של"ה הקדוש ברענגט, למדי מיינט מען. אז מען מוז נאכאמאל צוריק קומען דא א גלגול, דו אויף איין עק וועלט יענער אויף די אנדערע עק וועלט, און דער אייבערשטער שטעלט ענק נאכאמאל צוזאמען און מען מוז יענעם באצאלן, סא די אלע היתרים איז נישט קיינע היתרים, אז דו גייסט נאך געלט דו שנארסט ביי יענעם זאגסט יענעם ליסטן איך בין מחוסר לחם, אוודאי שמועסן מיר אז דו מוזט טאקע זיין ארעם, נישט אז דו ביסט אן עושר, אבער צו גיין בארגן סתם אויף נישט צו באצאלן איז די גרעסטע פארברעך וואס ס'איז דא, און דאס דארף מען וויסן. ווען מען זאגט יום כיפור זאגט מען למען נחדל מעושק ידינו ותקבלנו בתשובה שלימה, מען מוז יעדן מענטש, אין מחזור שטייט דארט גראד פארשריבן, מען מוז יעדן מענטש באצאלן אדער אינזינען צו באצאלן וואס מען האט ביי יענעם צוגעגזל'ט, דאס איז איין זאך. די צווייטע זאך, כ'האב שוין גערעדט וועגן הכרת הטוב, מען האט געברענגט ביכורים אין פרשת כי תבוא האט מען געברענגט ביכורים, איז מען האט געברענגט ביכורים, כ'האב גערעדט וועגן די קינדערלעך, זענען געווען אין קעמפ זאלן האבן הכרת הטוב פאר די עלטערן, יעצט די שאלה איז איז אזוי, א מענטש גייט צו צום ראש השנה און ער גייט בעטן ביים באשעפער געב מיר הב הב, געב געב, כ'וואלט וויסן, האסטו דיך אראפגעזעצט יעצט סוף יאר מאכן א חשבון הנפש ווי גוט דער אייבערשטער איז געווען צו דיר דאס יאר, און איך רעד גוטס וואס דו האסט געזען, ס'איז גוט, ס'איז דא אמאל וואס איז גוט, מאתו לא תצא הרעות והטוב, ביי די אייבערשטן איז אלעס גוט, די שאלה איז נאר אזוי. מען זעט עס מיט די פליישיגע אויגן. אמאל איז אבער דא א מענטש וואס האט געהאט זייער א גוט יאר וואס ער זעט אז ס'איז גוט, ער דארף נישט זיין קיין מאמין אז ס'איז גוט, ס'איז אים געבוירן געווארן א קינד, ס'איז בר מצוה געווארן א קינד, ער האט חתונה געמאכט א קינד, ער האט חתונה געמאכט אן אייניקל, שוין ער האלט שוין ביי אן איר אייניקל, ס'איז דא ווער ס'האט שוין חתונה געמאכט אן איר אייניקל, זאג מיר האסטו דיך באמת אראפגעזעצט און דורכגעשמועסט מיטן באשעפער און זאגן שכוח רבונו של עולם? ניין. דאס טוט מען נישט, נאר מען הייבט אן גראד רבונו של עולם איך האב אזוי ווי חתונה געמאכט אן אייניקל איך וויל חתונה מאכן אן איר אייניקל, אזוי ווי איך האב פארדינט דא א שיינע זאך אויף א ריעל עסטעיט דיעל וויל איך דו זאלסט מיר געבן נאך. יעדע מינוט האסטו געדאנקט דעם אייבערשטן אויף דעם וואס ער האט דיר שוין געגעבן ביז יעצט? צו דו ביסט ווייטער א בעל חוב פארן אייבערשטן צו זאגן א שכוח? די גמרא זאגט פארוואס חזקיהו המלך איז נישט געווארן משיח, ס'שטייט אז אין זיינע צייטן איז נישט געווען א תינוק ותינוקת וואס האט נישט געקענט הלכות טומאה וטהרה, נישט געקענט, יעדע זאך האט מען געקענט דעמאלט. זאגט די גמרא אין מסכת סנהדרין דף צדיק ד' עמוד א', אמר רב תנחום, דרש בר קפרא בציפורי, מפני מה כל מ' שבאמצע תיבה פתוח, יעדע מ' אינמיטן א ווארט איז אפן, וזה, און אין דעם פסוק, למרבה המשרה לשלום אין קץ, איז דא אן ענדע מ אינמיטן פסוק, אינמיטן א ווארט, נישט אינמיטן א פסוק. זאגט די גמרא, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג, דער אייבערשטער האט געוואלט מאכן חזקיהו מלך יהודה משיח וסנחריב גוג ומגוג, זאגט רשי דארט, ביקש הקדוש ברוך הוא לסתום. צרותיהן של ישראל ולעשות את חזקיה משיח. די אייבערשטער האט שוין געוואלט ענדיגן מיט אלע צרות פון אידן און מאכן חזקיהו משיח. דער מהרשא לייגט נאך צו מער, משום שאותו דור היה כולו זכאי כפי שאמרו חזל שבדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ. ס'איז געווען אזא חשוב'ער דור, מ'האט בודק געווען פון איין עק ארץ ישראל ביזן צווייטן עק, מ'האט נישט געטראפן איין עם הארץ. ואם דור כזה לא יזכה למשיח, ווען אזא דור קען נישט זוכה זיין צו משיח, אוי וויי עד מתי יבא דור שכולו ראוי לכך, ווען עט קומען א דור וואס וועט זיין ראוי, אזוי זאגט דער מהרשא, האט דער מידת הדין געזאגט פארן אייבערשטן, רבונו של עולם, ומה דוד מלך ישראל, דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך, ער האט געזאגט אסאך שירות ותשבחות פאר דיר, לא עשיתו משיח האסט אים נישט געמאכט משיח, חזקיהו שעשית לו כל הניסים האלה, חזקיהו דו האסט אים מציל געווען און געמאכט אסאך ניסים, איינס איז ער איז ניצול געווארן פון סנחריב, און איינס איז ער איז אויסגעהיילט געווארן פון זיין קראנקייט און ער האט צוגעלעבט נאך צוויי און צוואנציג יאר, און הער אויס וואס דא איז געשען, ולא אמר שירה לפניך, רבונו של עולם האט ער קיין איין געזאנג קיין שכוח נישט געזאגט. תעשה אים משיח, גייסטו אים מאכן משיח, לכך נסתתם איז פארשטאפט געווארן דעם מ' צו מאכן א ענדע מ', למרבה איז א ענדע מ', און דער אייבערשטער האט נישט געברענגט משיח. עכ"פ, איך וויל דעם עולם פרעגן. האט זיך איינער אמאל אראפגעזעצט מאכן א חשבון מיטן רבונו של עולם, האסט מיר געטון גוטס, האסט מיר געטון אהער, האסט מיר געטון אהין, נו, ס'איז דאך דא אזעלכע וואס האבן געהאט א שלעכט יאר אויך, דא איז געשטארבן איינער פאר זיי, דא אהער, דא אהין. זאלט עטס וויסן אז די אלע זאכן איז דאך שוין געשריבן געווארן אז דער מענטש וועט עס דורכגיין, און דאס איז נאך געשריבן נאך פאר ער קומט אראפ אויף די וועלט. אלעס איז באמת רחמים וחסדים נאר דער מענטש ווייסט עס נישט. ס'דא אין ישמח ישראל און אין אנדערע ספרים שרייבן אז פאר א נשמה קומט אראפ זאגט אים דער אייבישטער איך וויל דו זאלסט מיר דאס און דאס אקאמפלישן און ער קומט אראפ. און ער הייבט זיך אן אויסצונעמען תנאים מיטן אייבערשטן, דאס וויל איך נישט דא אזוי און דארטן, אזא סארט שטראף מאך איך נישט, מעמיד זיין דעם נסיון, איז וועל איך נעמען אויף מיר דאס, וועל איך נעמען אויף מיר אז דאס קינד וועט אוועקגיין, וועל איך נעמען אויף מיר אז כ'וועל ווערן א יורד, כ'וועל ווערן אן ארעמאן, אלעס איז אויסגעשריבן מיט א דיעל פאר מ'קומט אראפ, אזוי זאגן די ספרים, דער מענטש קומט אראפ, דער אייבערשטער האלט ווייטער דעם דיעל, און דער מענטש דאכט זיך אים אז מ'פירט אים אריין אין שלעכטע זאכן, ניין, דו האסט דיך אונטערגענומען אויף דעם, דו האסט דאס געבעטן. דו האסט געבעטן ווייל דו דארפסט מעלה זיין די און די ניצוצות דו וועסט דורכגיין די און די עבירות, בעטסטו ביים אייבערשטן טו מיר אז עס זאל דיר דער אייבערשטער מוחל זיין און דו ביסט מוותר צו ווערן אן ארעמאן, דו ביסט מוותר אהער, ביסט מוותר א מענטש פלאגט זיך מיט א קראנק קינד א גאנץ לעבן, מ'האט דערציילט אויפן בעל שם הקדוש ער האט געוואלט דווקא אראפקומען האט ער זיך אויסגענומען אפאר תנאים איינס איז געווען ער וויל וואוינען אין מעזשיבוזש ווייל אין מעזשיבוזש זענען די פיש זייער גוט, איז דאך העכער ענינים, פיש איז דאך די אלע צדיקים. ווערן מגולגל אין פיש, די בעל שם טוב הקדוש האט געוואלט קענען מעלה זיין די אלע זאכן, אבער אפילו נישט, בפשטות איז יעדע זאך ס'איז נישט דא, מ'צווינגט נישט, מ' ס'איז בעל כרחך אתה נולד בעל כרחך אתה נוצר, ס'איז בעל כרחך, אבער ס'קומט מיט א דיעל, מ'זאגט אן די נשמה, דאס וועט זיין די דיעל פאר דעם און דאס פאר יענעם, און במילא ס'געשעט איינעם נעבעך ס'איז נישט אזוי גוט געגאנגען, האסטו דיך אמאל אראפגעזעצט טראכטן פארוואס ס'גייט דיר נישט גוט? ס'דא א מעשה. מ'זאגט א מעשה פון קדושת לוי אז ער האט געשיקט אמאל א תלמיד אז ער זאל זען וויאזוי מ'שלאגט כפרות, קומט ער אן, ס'איז עפעס א דארפס איד, הע הע, קען קוים עברי, הייבט ער אן און זאגט פארן רבונו של עולם, הער מיך אויס רבונו של עולם, דו ווייסט דאך די ווייב איז געווען קראנק א גאנצן ווינטער, מיך געקאסט געלט, רפואות, מיט אלעם, דו ווייסט אז די קוה האט געפייגערט, כ'האב עס נישט געקענט פארקויפן. און דו ווייסט אז דאס איז געשען און יענץ איז געשען, און ער רעכנט אויס אלעס, און נאכדעם זאגט ער רבונו של עולם דו ווייסט דאך אז כ'האב נישט געדאווענט מיט מנין, כ'האב געטון דאס, כ'האב נישט געלייגט דעמאלטס תפילין, כ'האב נישט געהאלטן שבת ערליך, זאגט ער רבונו של עולם איך וויל דיך בעטן א טובה, איך בין דיר מוחל און דו זיי מיר מוחל. דאס האט דער קדושת לוי געוואלט אז יענער זאל הערן, די כפרה שלאגן איז נישט א וואן וועי דיעל, כ'גיי הרג'ענען דאס הינדל, ד מיין מיר צום לעבן דיר צום טויט. ס'האט א זאך אונטער דעם אויכעט, מ'דארף וויסן פארוואס ביסטו געשטראפט געווארן, פארוואס איז דיר געווען אזוי שווער דאס יאר, און מ'דארף פארשטיין און תשובה טון און בעטן דעם אייבערשטן, און איך בין דיר מוחל און דו ביסט מיר מוחל, ס'זאל מיר האבן אפילו נישט קיין טענה בלב. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, ס'ווערט געברענגט אין די ספרים, ווערט געברענגט. ס'שטייט אין מדרש אז מ'זאגט נישט ראש השנה קיין הלל, פארוואס? זאגט די גמרא. מדרש, ווייל די גאנצע וועלט שטייט פארן אייבערשטן פאר מדת הדין, איז זייער שווער מען זאל זאגן נעמען ס'הלל. יעצט למעשה וואס איז די ראש השנה? א מענטש טוט תשובה, ס'שטייט ונתנה תוקף קדושת היום כי נורא ואיום, ובו תנשא מלכותך דיין קעניגרייך ווערט אויפגעהויבן ויכון בחסד כסאך ותשב עליו באמת, אמת אתה דיין ומוכיח ויודע ועד. דו ביסט א דיין און דו שטראפסט און דו ווייסט און דו טוסט עדות זאגן, נאכדעם שטייט וכותב וחותם, דו שרייבסט און דו זיגלסט וסופר ומונה און דו ציילסט, וחותם יד כל אדם בו. יעצט ווי קומט אריין דא דער וחותם יד כל אדם בו? זאגסט דאך דער אייבערשטער איז באגלייבט, ער איז א דיין מיט אלע, ווי קומט אריין דער חותם יד כל אדם בו? שטייט אין הייליגן דגל מחנה אפרים אז ווער באמת איז כותב וחותם? נישט דער אייבערשטער, דער אייבערשטער נאר דער דיין, אמת כי אתה דיין ומוכיח ויודע ועד, וכותב וחותם איז דער מענטש, וחותם יד כל אדם בו, ס'קומט א ראש השנה איז דער מענטש איז מכריע צו ער גייט זיך אריינשרייבן דאס יאר אין ספר הזכרונות צום גוטן צו צום שלעכטן, האט ער די קוראזש? נעמט ער אויף זיך אז ער גייט טשענדזשען זיין לייף סטייל אינגאנצן, נישט די אלע וועגן ווי ער איז געגאנגען ביז יעצט וויל ער נישט גיין, און ער שרייבט דאס אריין אין ספר הזכרונות, און טאמער חלילה האט ער נישט דעם קוראזש דאס צו טון, און ער האט נישט געמאכט א געהעריגע הכנה פון אלול, פאלט ער נעבעך אריין די זעלבע ווי ער איז געווען ביז יעצט, סאו דער מענטש אליין איז ווער ס'שרייבט, און ווייל דער מענטש דארף דורכגיין אזא מורא'דיגן אונטערנעמונג, האט מען נישט פארלאנגט אפילו ער זאל זאגן הלל, דעם הלל זאגט ער הערשט נאך ביי סוכות, נאך ראש השנה יום כיפור, וואס דארטן האט ער שוין געהאט דעם פילן אונטערנעמונג, זאגט מען שוין גאנץ הלל די אלע טעג פון סוכות, פארוואס? ווייל ער האט געהאט קארידזש ער זאל זיך אונטערנעמען צו גיין אויפן גוטן וועג, סאו בעיסיקלי וואס איז דער גאנצער ראש השנה? זייער פשוט, ס'איז דיין קאמיטמענט צו טשענדזשען דיין לייף סטייל. און נאכדעם וואס ענדיגט זיך דער יום כיפור הייסט מען דיר גיי ארויס פון דער היים, דו מוזט אפילו טשענדזשען דיין וואוינונג, יו העוו טו טשענדזש עווריטינג אבאוט יו, ווייל אז דו'סט צוריקקומען מיט די זעלבע אלטע שלעכטע חברה וועסטו אין ערגעץ נישט פארן, און דאס איז דער גאנצער ראש השנה, מען דארף מאכן א נייעם קאמיטמענט אן אפמאך, איך גיי טוישן מיין לייף סטייל, איך גיי אנהייבן אויפצושטיין צום זמן קרישמע, איך גיי אנהייבן צו גיין צום דאווענען מיט א מנין צום זמן תפילה. איך גיי אנהייבן צו דאווענען מנחה מיט מעריב מיט מנין, און אז איך קען נישט מיט מנין, איך ארבעט אין מאנהעטן, וועל איך כאטש דאווענען ביחידות און נישט פארגעסן, איך דארף מיך אנהייבן אויפצופירן ערליך בקדושה וטהרה, איך דארף אנהייבן צו האלטן ערליך בין אדם לחבירו די געלט זאכן, ובין איש לאשתו הלכות נידות, נגיעות. און די סעקרעטערי אין אפיס זאל נישט זיין דיין וויקטעם חלילה, און קיין קינדער אין מקווה זאלן נישט זיין דיין וויקטעם, און דער איינציגער וועג פארוואס דו קענסט עס טוהן און טשענדזשען דיין לייף סטייל איז ווייל ס'איז אזעלכע הייליגע טעג און דער אייבישטער איז מאיר אין דיין נשמה. ס'שטייט אז נאך אז ראש השנה יום כיפור איז כביכול דער אייבישטער קומט אראפ אין אזא נידריגען פלאץ אז יעדער מענטש קען צוקומען צו אים, און וועגן דעם אלע נשמות פילן דאס, וועגן דעם ראש השנה ווערט יעדער פלוצלינג ערנסט, אביסל ערנסטקייט האט דאך יעדער, פארוואס? ווייל דער אייבערשטער איז אראפגעקומען צו דיר און ער ווארט זאלסט דיך אנכאפן אין א שטיקל יראת שמים און א שטיקל ערליכקייט, און דו זאלסט אריינשרייבן דיין נאמען אין ספר הזכרונות, און דו זאלסט אריינשרייבן דיין נאמען אין ספר החיים. דער של"ה הקדוש זאגט מען בעט זכרנו לחיים, און זעסט דאך יעדעס יאר שטארבן מענטשן, זאגט ער לחיים מיינט מען חיים הנצחים אויכעט, לחיים מיינט מען טאקע די וועלט, מען מיינט חיים הנצחים, דער אר"י הקדוש זאגט ס'דא צוויי טעג ראש השנה, דאס האלט יעדער אפילו אין ארץ ישראל, איין טאג איז פאר רוחניות און איין טאג איז פאר גשמיות, ער זאגט ווער ס'וויינט. דעם ערשטן טאג ראש השנה איז א סימן זיין נשמה איז ריין, ער האט געפילט ווי דער אייבערשטער איז אראפגעקומען משפיע זיין רוחניות, ביי גשמיות איז שוין נישט אזא גרויסע זאך אז מען וויינט, ווייל אז ס'איז נישט דא צו באצאלן די באנק די מארטגעדזש, ס'איז נישט דא צו באצאלן די גראסערי סטאר אוודאי איז מען צושטערט, סאו דאס איז זאכן וואס מען דארף וויסן אז דו ביסט דער מכריע, און כדי זאלסט קענען פילן ווי דער אייבערשטער קומט אראפ טאקע אין בית מדרש אריין און זוכט דיך, כדי דו זאלסט דאס קענען פילן. מוזטו מאכן א געהעריגע הכנה, מוזט מאכן א קבלה פון אלול, יעצט אז מ'מאכט א געהעריגע הכנה און א געהעריגע קבלה ווייסט מען, אלעס וואס דו פארמאגסט איז דער אייבערשטער, דער אייבערשטער געבט דיר ווייל ער האט מיט דיין שורש הנשמה האט ער עפעס א זאך וואס ער וויל דורכפירן, און דו ביסט נישט דיין חבר, דיין חבר איז נישט דו, און אז יענער האט געלט איז ווייל דער אייבערשטער וויל לויט זיין שורש נשמה ער זאל האבן, און דו קענסט נישט זיין יענער, און ווען א מענטש זאל באמת האבן די אלע אמונה אריינגעבאקן אין הארץ אז אלעס טוט דער אייבערשטער און גארנישט איז נישט געטון פון זיך אליינס, און אז דער אייבערשטער געבט מיר דאס דארף איך דאס האבן און אז ער געבט מיר נישט דארף איך עס נישט האבן, וואלט זיך אויפגעהערט די קנאה, תאווה און כבוד וואס מען רייסט זיך ארום איינער מיט'ן צווייטן. און ס'וואלט זיך אויפגעהערט די אלע גניבות וואס איינער בא'גנב'עט דעם צווייטן געלט, און איך וואלט נישט געברויכט ווייל יענער האט, און אין די זעלבע צייט וואלט עס געברענגט נאך א מורא'דיגע זאך, דו האסט אנגעהויבן צו גלייבן אז דער אייבערשטער פירט און איז משגיח אויף יעדן מענטש יעדע רגע, און אזוי ווייטער. בפרט נאך אין אזא צייט ווי אונז האלט מיר יעצט, וואו מ'האט נאך אזא אלול כמעט נישט געהאט, גאנץ ארץ ישראל שטייט חלילה פאר א מעס דיסטראקשען, מ'זאל אריינשיסן דארטן געז באמבעס, און מ'טיילט שוין אויס מאסקעס אין ארץ ישראל, ספעשל געז מאסקעס, און מ'פיט עס אן פאר די מענטשן, זעהט מען אז די בערד שטערן אז ס'זאל זיין סיעל טייט, ממילא דורך די בארד עט אריינקומען. די שווערע געז, און וואס גייט זיין חלילה דער סוף אויב מ'עט מוזן אפשניידן די בארד אויכעט. רבותי דער מצב איז איום ונורא, ס'איז שרעקליך און ביטער, ס'איז אזא ראש השנה, ס'איז אזא יום הדין וואס ס'קומט יעצט, אז אונז דארף מיר אלע זייער זייער שטארק מתפלל זיין און זיך צוריקקערן צום אייבערשטן יעצט. די אלע זאכן וואס ס'ווערט יעצט נגזר, דאס אלעס איז שוין געווען פון פאר א יאר נגזר געווארן, די גמרא זאגט ווען איינער שטארבט ביז ראש השנה שטארבט ער פון פאראיארעדיגן ראש השנה, זאגט די גמרא ביז נאך עשרת ימי תשובה איז נאך נגזר געווארן פון פאראיאר, רבותי דער אייבערשטער האט אויף אונז רחמנות ער האט אונז געגעבן פאר ראש השנה אזא מין שטארקן פחד אז אונז זאל מיר זיך אויפוועקן איין באמבע חלילה פאלט אריין אויף ארץ ישראל וויפיל טויזענטער טויטע ס'מוז זיין. און פון ווען איז דאס נגזר געווארן? נאך פון פאר א יאר! דער אייבערשטער האט נאר רחמנות אויף אונז און ער געבט אונז יעצט צייט מ'זאל נאך קענען תשובה טון, און מ'דארף געדענקען אז מ'האט נישט קיין שום אנדערע עצה, נישט כוחי ועוצם ידי, גארנישט, נאר איין עצה, אז מ'פאלט אריין אינעם לייבן גריב איז מען חלילה טויט, און אז מען פאלט אריין צום אייבערשטן, נפלה נא ביד השם וביד אדם אל אפולה, ווייל דעמאלטס וועט מען נאך קענען ארויסקריכן מיט רחמים און חסדים. יעצט פארוואס בארעכן מיר זיך אונז נישט? שטייט אין די תוכחה, יככה השם בשיגעון ובתמהון לבב, זאגט רש"י בתמהון לבב, אוטם הלב, דאס הארץ איז פארשטאפט, מען זעט שוין, קוק וואס דא טוט זיך, מען האלט מינוטן פאר חלילה אונטערגיין גאנץ כלל ישראל און ארץ ישראל, און יעדער איז נאך ביזי גראבן טויטע, מען איז נאך ביזי מאכן פרנסה, מען איז נאך ביזי פארקויפן נבילה פלייש, מען איז נאך ביזי צו טוהן אלע שייגעץ שטיק אזוי ווי ס'איז געווען, און קיינער וויל זיך נישט אריינשרייבן דעם נאמען אין ספר החיים און אין ספר הזכיות, און קיינעם פאלט נישט ביי צו דאנקען דעם אייבערשטן אויף וואס ס'איז געווען ביז יעצט. ווייל ווען מען דאנקט דעם אייבערשטן און מען בעט א תפילה אויף ווייטער איז דאך זייער גוט, אזוי איז דאך די גאנצע שמונה עשרה געבויעט, מען דאנקט דעם אייבערשטן די דריי ראשונות און נאכדעם בעט מען תפילה און נאכדעם מען זאגט ענדיגט מען מודים, מען לויבט דעם אייבערשטן, דעמאלטס הייסט מען נישט צווחין ככלבין הב הב, אבער אז מען דערמאנט זיך נישט וואס דער אייבערשטער האט מיר געגעבן און מען באדאנקט אים נישט און מען וויל זיך נישט אריינשרייבן, אינעם ספר הזכרונות, אינעם ספר הזכיות, מען וויל ווייטער פארקויפן טרייפע פלייש, ווייטער אנגיין מיט אלע שייגעץ שטיק, ווייטער אנגיין מיט עריות, ווייטער צו טוהן אלעס וואס מען טאר נישט, נו שוין, נו ווי האלט מען רבותי? דאס איז וואס די תוכחה לערנט אונז, אונז זעמער אטומי לב, פארשטאפטע. הערצער. איך זאג אייביג אפילו נאכדעם ווען דער אייבערשטער חלילה שטראפט און איינעם שטארבט איינער הייבט ער אן צו זאגן אה ער האט געהאט וואס האט ער נאר געהאט אה ווייל ער האט זיך פארקילט ווייל ווייל ווייל ווייל ווייל פארשטאפטע קאפ דער אייבערשטער פירט די וועלט און ער קוקט ארויס אויף אונזער תשובה און ער לאזט זיך אראפ פון די העכסטע עולמות אונז צו טרעפן דא און מיט דעם וואס ער קומט אראפ פלאמט ער אונז אויף, נאר אז מ'האט זיך נישט צוגעגרייט פילט מען נישט. יעצט דאס אלעס ווערן מיר פארשטאפט ווייל מען לערנט נישט גענוג אמונה און בטחון, און מען לערנט נישט גענוג צו גלייבן אז דער אייבערשטער פירט אלעס. אונז זאגן מיר יעצט לדוד ה' אורי וישעי, למעשה ווען מען זאל אונז פרעגן וואסערא קאפיטל מען זאל זאגן נאכן דאווענען, העט יעדער זאגן מסתם קאפיטל נ"א ווי דוד המלך טוט תשובה דארט און ער זאגט לך לבדך חטאתי וחטאתי נגדי תמיד כי פשעי אני אדע. מען רעדט דא פון חטאים, מען רעדט פון תשובה טוהן, האט מען מתקן געווען צו זאגן לדוד השם אורי וישעי. וואס איז דאס? תירוץ איז זייער פשוט, לדוד השם אורי וישעי לערנט אונז אריין אמונה אינעם אייבערשטן אז אלעס איז דער אייבערשטער, ממי אירא? ממי אפחד? בקרוב עלי מרעים לאכול את בשרי, איך האב נישט קיין מורא פאר קיינעם, קיינער קען מיר קיין שלעכטס נישט טוען, קיינער קען מיך נישט בא'גנב'ענען, קיינער קען מיר גארנישט טוען קיין שלעכטס, אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי, אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח, און נאכדעם לאזט דוד המלך אויס, לולא האמנתי לראות בטוב ה'. לולא די אותיות אלול אויך. לולא האמנתי ווען נישט די אמונה וואס איך האב, צו זעהן בטוב השם אין גוטס פונעם אייבערשטן אז אלעס וואס דער אייבערשטער טוט איז גוטס, וואלט איך נישט געהאט קיין קיום אויף די וועלט, די איינציגסטע קיום איז אז איך ווייס אז אלעס וואס דער אייבערשטער טוט איז גוט, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, קוה אל השם חזק ואמץ לבך וקוה אל השם. וועגן דעם האט מען דאס מתקן געווען. יעצט גייסטו אין אמאל אריין, דו דארפסט די אלע שלעכטע וועגן אוועקווארפן פון דיר, די קנאה, די תאווה, די כבוד, יענער האט מער געלט, יענער האט מער כבוד, יענער אהער, יענער האט מיך מבזה געווען, יענער האט דאס, יענער האט יענץ, לאז אפ די אלע זאכן, ס'איז לולא האמנתי לראות בטוב השם, דארפסט זיין א מאמין אינעם אייבערשטן אז אלעס פירט דער אייבערשטער, ווען א מענטש איז באמת א מאמין אינעם אייבערשטן, קען ער אפילו זיך מתגבר זיין אויף אלע זיינע שלעכטע מידות וואס דאס איז ער געמאכט אויסצוראטן. למשל א מענטש איז אין כעס, יענער האט אים געזאגט א שלעכט ווארט, ער ווערט אין כעס, ער ווערט אין כעס, יענער האט ער עס נישט געזאגט, אלוקים אמר לו קלל, דער אייבערשטער האט געהייסן יעצט אזוי, דו זאלסט עס קענען איבערדרייען. ווען דו גלייבסט אז דער אייבערשטער פירט יעדע זאך מיט השגחה פרטית פונקטליך, און יעדן פליק וואס דו כאפסט איז באשערט פון הימל זאלסטו אזוי כאפן זאלסט עס קענען דורכגיין און נאכדעם נאך לויבן דעם אייבערשטן, דעמאלט זאלסטו וויסן דאס איז די גרעסטע אמונה באלוקי עולם. דער מהר"ל זאגט, ס'שטייט ביי משה רבינו, ס'שטייט ביי מי מריבה, ס'שטייט דארטן, רשי זאגט בא לכלל כעס בא לכלל טעות, זאגט דער מהר"ל, וואס איז געווען דער טעות? וואס איז געווען דער טעות פון משה רבינו? זאגט די תורה, יען לא האמנתם בי להקדישני, ס'האט געפעלט אין אמונה, ווייל ווען ס'פעלט נישט אין אמונה קומט ער נישט צו כעס. ווען ער ווייסט ווען אז דער אייבערשטער האט געהייסן אז די אידן זאלן אויף אים יעצט אנלייגן א מעשה אז זיי ווילן טרינקען און זיי האבן נישט און זיי האבן נישט, און ער וואלט נישט געקומען צום כעס, און געוויסט אז דער אייבישטער האט עס אים צוגעשיקט, ווייל דאס איז געווען די גאנצע שליסל צו משה רבינו זאל אריינגיין אויף ארץ ישראל צו נישט, דעמאלס וואלט ער נישט צוגעקומען צו קיין כעס, און אזוי ווי ער איז יא צוגעקומען זאגט די מהר"ל האט עס געפעלט אין אמונה, זאגט ער די פסוק גראד ווייטער, יען לא האמנתם בי, קיינער קען דיר נישט טון קיין שלעכטס. קיינער קען דיך נישט באגנבענען, ווען נישט דאס וואס דער אייבישטער האט עס דיר צוגעשטעלט א נסיון צו זעהן וויאזוי דו וועסט דיך אויפפירן, די זעלבע אויכעט מיט גאווה, א מענטש איז א בעל גאווה, וואס ביסטו א בעל גאווה? ווייל דו האסט געמאכט אפאר טאלער, האסט געמאכט א גוטן דריי, דאס איז שוין דאס גאנצע? דארפסט דיך נאך אלץ אנקומען צום רבונו של עולם זאלסט קענען בלייבן דערביי, ס'איז דא א ווארט מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קדשו, מי יעלה איז גרינג, דער מי יקום איז די שווערסטע אז מ'זאל עס קענען אנהאלטן. ביסט שוין אזוי זיכער אז דו ביסט שוין סוקסעספול ווייל דו האסט געמאכט די פאר טאלער? ווי ביסטו א בעל גאווה? ווער האט דיר דען געגעבן דעם שכל זאלסט עס מאכן אויב נישט דער אייבערשטער? איז ווילאנג דו ביסט נישט מחליט לולא האמנתי לראות בטוב השם אז ס'איז אלעס דער אייבערשטער, פאלסטו אריין מיט אלע תאוות רעות און מ'קען דיך נישט ארויסשלעפן דערפון. ס'דא א מעשה פון ר' יחזקאל אברמסקי ער האט געמאכט א ספר חזון יחזקאל אויף משניות תוספתא דערציילן זיי א מעשה אזוי אז איין שיינעם טאג איז געקומען די קעי דזשעי בי מ'האט אים איינגעזעצט און מ'האט אים געטראגן אויף סיביריע און מ'האט אים געלאזט דארט אין תפיסה ווייל ער האט זיך געהאלטן שומר ער איז געווען א שומר תורה ומצוות בקיצור ס'איז דורכגעגאנגען א שווערע קאלטע נאכט, ס'איז געווען זייער קאלט אין סיביריע, ער האט נישט געהאט קיין קליידער, מען האט אים גארנישט געלאזט מיטנעמען, ער האט נישט מיטגענומען זיין טלית און תפילין, נישט מיטגענומען זיינע ספרים, גארנישט, ס'איז געקומען אינדערפרי, וואס טוט א איד, מען וואשט זיך נעגל וואסער, און וואס זאגט מען, מודה אני לפניך, איך דאנק דיר רבונו של עולם מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי, האט ר' חזקל אבראמסקי אנגעהויבן צו טראכטן ביי זיך, אזוי האט ער פארציילט. איך גיי זאגן מודה אני איך דאנק דיר רבונו של עולם וואס הייסט איך דאנק דיר? אויף וואס זאל איך דיר דאנקען? כ'האב נישט מיין פרוי דא, כ'האב נישט מיינע קינדער, כ'האב נישט מיינע ספרים, כ'האב נישט קיין געהעריגן רעקל ס'זאל מיר זיין ווארעם, און כ'האב נישט מיין טלית און תפילין, וואס זאל איך דיר דאנקען? זאגט ער אבער ווייטער. מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי, דו האסט מיר צוריקגעגעבן די נשמה בחמלה מיט רחמנות, רבה אמונתך, דארט האט זיך צופייערט, רבונו של עולם איך האב גארנישט, נישט קיין ווייב, נישט קינדער, גארנישט, ווייסט אויף וואס איך דאנק דיר? ווייל איך האב אמונה אין דיר הייליגער באשעפער, דאס אליינס איז מיר ווערט. אלעס! כ'האב גארנישט, כ'האב אלעס פארלוירן, אבער כ'האב אמונה אין דיר. און ער האט אזוי געפייערט מיט דעם רבה אמונתך. שפעטער, ער איז געזעסן דארט באלד צוויי יאר, מ'האט אים ארויסגעלאזט. האט ער געטראפן אין ווארשע דעם רעבן דעם מהריי"צ, רבי יוסף יצחק, האט ער אים פארציילט. וויאזוי ס'איז געגאנגען דער ערשטער מודה אני, פון אים האט זיך שוין נאכגעשלעפט אלע מודה אני'ס, אז רבה אמונתך האט זיך אנגערופן, ר' חזקל אבראמסקי זאגט ער, גלייב מיר ס'האט זיך געלוינט צו זיצן אנדערטהאלב יאר אין תפיסה, וואס כ'האב געהאט אזא דביקות, און אזוי פארשטאנען וואס דאס הייסט רבה אמונתך, איך ווייס אז אלעס טוט דער אייבערשטער, איך האב גארנישט געטון, דער אייבערשטער טוט, און דאס איז פאר מיין תיקון הנפש און פארן תיקון הנפש פון גאנץ כלל ישראל. האט דער מהריי"צ געזאגט נאך האט איר מעשה געווען א גרויסע זאך, מען טאר נישט ווערן געפאלן און צובראכן אז מען פארלירט אלעס, אונז האמער איין זאך רבה אמונתך, מ'האמער אמונה אינעם הייליגן באשעפער. דער הייליגער סיאטענער פאר די פטירה האט געהייסן מען זאל אים ארויסטראגן אין די גאס, מיטן בעט, פרעגט מען וואס איז? זאגט ער איך וויל זען ווי די זון שיינט אויף, איך וויל זען דעם גדלות השם, האט ער געזאגט א איד דארף אייביג בקשו פניו תמיד ער זאל אייביג זוכן, די שיינקייט און דאס גוטסקייט וואס מען זעט וואס דער אייבערשטער טוט פאר די וועלט, ווייל פון דעם גייט מען זיך אויסלערנען אז אלעס ליגט אין די האנט פונעם אייבערשטן. מ'דערציילט א מעשה, דער חפץ חיים, אין יאר תרס"ג, אזוי שרייבט זיין זון אין די מעשה'ס וועגן זיין טאטן, תרס"ג, דאס איז מסתם ניינטין או טרי, איז געווען אין ראדין א גרויסער פייער, ס'איז געווען א שורה פון אידישע הייזער, אפשר דרייסיג פערציג, און ס'האט אלע אפגעברענט, און די פייער האט זיך אפגעשטעלט ביים חפץ חיים'ס הויז, מ'האט געגאסן וואסער, בקיצור ס'האט זיך דארט אפגעשטעלט, און דעם חפץ חיים'ס הויז איז גערעטעט געווארן, און נאך זעקס און צוואַנציק הייזער. כפנים, א יאר שפעטער תרפ"ד האט זיך אנגעהויבן א פייער פון די אנדערע זייט, און ס'האט אפגעברענט די זעקס און צוואַנציק הייזער, מיטן חפץ חיים'ס הויז. דער חפץ חיים איז געשטאנען אינדרויסן און געקוקט ווי זיין הויז ברענט, נעבעך, האט ער געזאגט פאר די בחורים, געווען צוויי הונדערט בחורים האבן געלערנט אין ראדין אין די ישיבה, זאגט ער בחורים קוקט וואס פאר א חסד פון אייבערשטן דא איז געשעהן, ס'איז נגזר געווארן א גזירה, אז די אלע הייזער זאלן אפגעברענט ווערן, האט דער אייבערשטער געזאגט כ'וויל עס מאכן צוביסלעך, איך וועל מאכן אלע הייזער די אידישע פארברענט ווערן וואו די אידן גייען וואוינען, האט ער קודם געמאכט ס'זאל זיין. א פייער אויף די זייט פון חפץ חיים'ס הויז ביז צום חפץ חיים'ס הויז, נאכדעם האט ער געלאזט א יאר צייט יעדער זאל צוריק בויען זייערע הייזער, נאכדעם איז געקומען פון די אנדערע זייט דער פייער און ס'האט אפגעברענט די זעקס און צוואַנציק הייזער מיטן חפץ חיים'ס הויז. אין יעדע זאך דארף מען קוקן דעם אייבערשטנ'ס חסדים, בקשו פניו תמיד, קוקט ווי גוט דער אייבערשטער איז צו אונז, דער אייבערשטער וויל אונז גוטס טון און ער איז גוט, אונז דארפן נאר. אנהייבן צו פארעכטן אונזערע מעשים און זעהן אז אלעס איז דער אייבערשטער, האסטו געלט איז עס דער אייבערשטער, האסטו נישט געלט איז עס אויך דער אייבערשטער, ווייל דער אייבערשטער וויל זאלסט נישט האבן, פארוואס? דאס איז דעם אייבערשטנ'ס חשבונות וואס ער האט מיט דיין שורש הנשמה, און פארוואס יענער האט געלט איז עס אויך די זעלבע, ס'איז יענעמ'ס שורש הנשמה וואס ער דארף דא מתקן צו זיין זאכן, הא דו האסט איז עס דער אייבערשטער, און אז דו האסט נישט איז עס אויך דער אייבערשטער, און ס'איז נישט איינער וואס האט דיר אפגערעדט, ס'איז נישט איינער וואס האט דיך בארעדט גייט דיר נישט קיין שידוכים, אלעס פירט דער אייבערשטער, און ווען דו וועסט דאס אמת'דיג אריין באקן אין הארץ וועסטו לעבן א גליקליכער מענטש, פונקט ווי לאמיר זאגן איינער האט דיך בא'גנב'עט פופציג טויזנט דאלער, וועסטו נישט פארן אויף אפריקע צו כאפן דארט עפעס א גוי און אים אנמאקלען די ביינער. ווייל ער איז זיכער נישט שולדיג, דער איד איז אויכעט נישט שולדיג, אים נוצט נאר דער אייבישטער, אבער ס'איז אלעס א יד השם. יעצט ווען דער אייבישטער געבט א מענטש אביסל פרנסה, און ער זיצט ביי זיך אין אפיס, און ער הייבט אן צו טראכטן, הע, דער אייבישטער געבט, הע, כוחי ועוצם ידי, איך בין דער קלוגער מענטש, איך האב צוזאמגעשטעלט דעם קאמבינע ווי מען רופט עס, ממילא האב איך געמאכט געלט, צוביסלעך הייבט ער אן פארגעסן אז דער אייבישטער פירט די וועלט. יעצט ווען ס'קומט פאר ראש השנה. און ער איז אזוי פארטון מיט זיין כוחי ועוצם ידי פארגעסט ער חלילה אינגאנצן אז ס'איז ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, אז ס'איז א חודש ווי דער אייבישטער איז דן יעדן מענטש, און ער פארגעסט אויכעט אז ער אליינס גייט אריינשרייבן אויף וועלכן ספר ער וויל זיך שטעלן, צו אויפן ספרי חיים צו אויפן ספרי המתים. און ער פארגעסט אויכעט אז ער האט נישט געדאנקט דעם אייבערשטן אויף די אלע זאכן וואס ער האט אים געטוהן גוט. און ווי קלערט אזא מענטש אז ער גייט אנקומען אין אזא הייליגן חודש און אין אזא הייליגע טעג וואס אלע טויערן זענען אויף און אין די תורה שטייט ובחרת בחיים דו קענסט דיר אויסוועלן דו זאלסט לעבן זאלסט האבן אן אמת'ן לעבן און דו ביסט דער וואס דו וועלסט דיר אויס און דו שרייבסט זיך אריין אינעם ספר החיים, סאו וועיק אפ און טו קאנסטראקטיוו, און לעב פארן אייבערשטן און פאר דיר און נישט פאר יענעם, דאס גאנצע לעבן איז איך קוק וויאזוי יענער העט טראכטן פון מיר און וואס יענער העט זאגן, ס'איז געווען אמאל א מענטש וואס ער האט אויף די עלטער ריטייערט האט זיך געזעצט לערנען, ער האט שוין געהאט גענוג געלט ער ברויך נישט מער, בקיצור האט מען אים געפרעגט פארוואס טוסטו דאס, האט ער געזאגט כ'וועל דיר זאגן פארוואס, כ'האב א חבר וואס איז פון די טאפ. צוויי דריי הונדערט גרעסטע מיליאנער אין אמעריקע, און אמאל ווען מ'האט געדרוקט די פארבס מעגעזין האט מען אים געדרוקט שטאטס נאמבער איך ווייס הונדערט זיבעציג האט מען אים געדרוקט הונדערט איין און זיבעציג און באמת האט ער געדארפט זיין הונדערט זיבעציג איז ער געווארן אזוי דיפרעסט אזוי צעבראכן זיין לעבן האט זיך אים געענדיגט ער האט זיך שוין געזען אז ער איז גארנישט ווערד ווייל ער איז געווען מיט איין מיליאנער ווייניגער לויטן בוק ווי ער איז באמת געווען, האט יענער איד געזאגט, כ'האב גענוג, אויב דאס געלט קען מיך צוברענגען צו אזאלעכע משונה'דיגע צודרייטע דרכים ברויך איך נישט דאס געלט, אויף צו לעבן האב איך דאך. געהאט אפאר הונדערט מיליאן דאלער עקסטער אויכעט, אבער על כל פנים, מען דארף לעבן פאר זיך, איך האב געקענט א מענטש, נישט געהאט קיין קינדער נעבעך, און ס'האט אים גארנישט אינטערעסירט, ער האט מיר געזאגט, זאלסט וויסן איך בין דיר א גוטער ידיד, און איך לאז דיר איבער א פאנד, א קליינעם אמאונט, און איך בעט דיך מוזט מיר געבן א.

דאס איז דאס לעבן? דאס מאכט דיך העפי? זכרנו לחיים לחיים הנצחיים, זאלסט קענען צוקומען אז דיין שורש הנשמה, אלעס וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון דיר, זאלסטו קענען אדורכפירן און צוריקקומען מיט א ריינע נשמה, זאלסט לעבן פאר'ן אייבערשטן, זאלסט לעבן פאר דיר, דו מוזט דיך מתקן זיין, נישט וואס יענער העט זאגן, דאס איז דאך אונזער צרה, יעדער לעבט פאר יענעם. אמאל איינער איז געגאנגען אויף א שווערן דייעט, יארן האט ער געווען אויפן דייעט, פרעגט אים דער דאקטער און ווען העסטו שוין לעבן, דארפסט דאך עפעס עסן און אינדזשויען דאס לעבן אויכעט, דו לעבסט פאר יענעם, פאר יענעם, פאר יענעם, ווען העסטו אינדזשויען דיין לעבן? און אז דו'סט לעבן פאר דיר העט נישט צוקומען קנאה, תאווה, כבוד, כעס, די אלע שלעכטע מידות העסטו דיר קענען מתקן. זיין, און דו'סט דיך אליין אריינשרייבן אינעם ספר החיים. יעצט, אין מכתב מאליהו ווערט געברענגט א מורא'דיגע זאך, אז וואס איז דער חילוק פון ראש השנה און א גאנץ יאר? יעדן טאג גייען מיר דאך דורך נסיונות, מען זעט א ראיה אסורה, מען דארף זיך אויסדרייען, און מען קומט צו. באגנב'ענען יענעם דארף מען וואטשן, מען טאר נישט. זאגט ער א מורא'דיגע זאך, יעדן טאג וואס מען לעבט מיט א נסיון, דאס איז א פרטיות'דיגע נסיון. ס'קומט ראש השנה איז א כלליות'דיגע נסיון, ווייל דער מענטש דארף זיך ארויסנעמען פון זיין געוואוינהייט און אריינשרייבן אינעם ספר החיים איך גיי גיין אויף אן אנדערן וועג. זאגט ער ווען ס'וואלט געווען אזוי גרינג צו טוישן זיך די מצב פון וואס מ'איז, זאגט ער דעמאלטס וואלט די ראש השנה נישט געווען אזא יום הדין, דער פחד איז נאר דאס אז מ'זאל קענען פועל'ן ביי זיך, מ'זאל אוועקגיין פון זיין געוואוינהייט און אריינגיין אינעם ספר החיים. יעצט וויאזוי קען מען דאס טאקע טון? אויף דעם האט אונז דער אייבערשטער געגעבן א הקדמה דעם חודש אלול. חודש אלול מוז מען זיך צוגרייטן. יעצט, וואו איז דער גאנצער יסוד פון די אלע זאכן וואס מען רעדט וועגן חודש אלול? ס'שטייט כי תצא למלחמה על אויביך אז דו'סט ארויסגיין א מלחמה, וראית און דו'סט זעהן בשביה אין געפענגעניש אשת יפת תואר א שיינע פרוי וחשקת בה און דו'סט גליסטן אין איר ולקחת לך לאשה זאלסטו זי נעמען פאר א פרוי. והבאתה אז דו'סט אריינברענגען אל תוך ביתך אין דיין הויז וגלחה את ראשה זאל זיך אפשערן דעם קאפ ועשתה את צפרניה זאל זיך לאזן וואקסן די נעגל זאל זיין מיאוס והסירה זאל אפטון את שמלת שביה מעליה די קליידער פון געפענגעניש וישבה בביתך זאל זיצן אין דיין הויז. ובכתה את אביה ואת אמה זאל באוויינען איר טאטן און איר מאמען ירח ימים א חודש טעג ואחר כך תבא אליה קענסטו חתונה האבן מיט איר ובעלתה והיתה לך לאשה לערנט אונז דער זוהר הקדוש דער זוהר הקדוש זאגט. ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, דאס מיינט מען דא היא חודש אלול. יעצט ואחר כך תבוא אליה ובעלתה, זאלסטו קומען דיר זיין איר מאן, עס שטייט אין די הייליגע ספרים ובעלתה איז די ראשי תיבות וביום השמיני עצרת תהיה לכם, דאס איז דער אויספיר פון דעם גאנצן אלול מיטן ראש השנה, אז א איד דארף טרעפן זיין ניצוץ הקדוש, ס'ווערט געברענגט אין אור החיים הקדוש, וויאזוי קען דאס זיין אז מ'נעמט א מענטש, ס'איז געווען סאלדאטן די אידישע, און מ'האט אויסגערופן מי האיש הירא ורך הלבב, מעבירות שבידו, זענען דאך געווען אלע צדיקים גמורים, פלוצלינג נעמט מען און מ'שיקט זיי אריין אין פראנט, און ער זעט אן אשת יפת תואר, פארלירט ער זיך אינגאנצן, וויאזוי קען דאס זיין? זאגט דער אור החיים הקדוש מורא'דיגע ווערטער דא, אז מ'רעדט דא וחשקת בה, און ער וועט גליסטן אין איר, נישט צו איר גוף, נאר ער זעהט אז דארט איז דא א נשמה, וואס די נשמות זענען פארווארפן געווארן אזוי ווי אסאך נשמות ווערן פארווארפן צווישן גוים וואס דער אייבערשטער טוט עס אריינווארפן כדי זיי זאלן צוריק קומען און זיי זיצן ביי די האנט פון די סטרא אחרא און דאס איז די נשמות פון די גרים, זאגט דער אור החיים הקדוש, וצא ולמד כמה וכמה גדולי עולם. גדולי עולם וואס זענען געקומען. מהאומות פון די פעלקער, ורות המואביה תוכיח, וכמה גדולי עולם שמעיה ואבטליון אונקלוס הגר, וכאלה רבות. זאגט ער אגלה לך סוד, כ'וועל דיר זאגן דעם סוד פון די גאנצע זאך, תמצא נשמה טהורה. די הייליגע נשמה וויל זיך דבוקה באהעפטן בניצוץ שבה, ואין כח בטהורה להטות הטמאה להיטיב, און מען קען נישט מאכן אז דער ניצוץ זאל גוט ווערן, והיא מונחת שם עד עת דרור, ס'ליגט דארטן באהאלטן דער ניצוץ ביי א גוי אדער ביי א גוי'טע, ביז ס'איז דא די צייט ווען דער אייבערשטער זאגט גיי פאנגע און נעם עס ארויס, וצא ולמד כיוצא בזה. מנשמת רבי חנינא בן תרדיון שהיה דבוקה בשכם בן חמור, עטס ווייסט די מעשה מיט שכם בן חמור, ער האט זיך פארליבט אין יעקב אבינו'ס טאכטער, יעצט אין דא איז דא מחלוקת אין די בעל מקובלים, ס'איז דא וואס זיי האלטן אז עס איז געווען נשמת רבי עקיבא, ווייל רבי עקיבא האט געזאגט ווען איך בין געווען אן עם הארץ וואלט איך ווען געטראפן א תלמיד חכם וואלט איך אים אנשכנו כחמור, זאגן זיי ווייל ער איז געווען די נשמה וואס איז דעמאלטס. נתעבר געווארן אין יעקב אבינו'ס טאכטער פון שכם בן חמור, דער אור החיים הקדוש האט אן אנדערע שיטה אז שכם בן חמור איז געווען ר' חנינא בן תרדיון ווייל ס'שטייט רחבת ידיים רחבת איז די אותיות ר' חנינא בן תרדיון כאמור בדברי המקובלים ס'דא אין דעם געוויסע שיטות אין קבלה הנה מצינו שהנפש הלז לא עשה מפעל טוב בחמור ויצא כשדבק בדינה מצאה נפש מינה ונדבקה בשעת דער שכם בן חמור האט געהאט דעם ניצוץ פון חנינא בן תרדיון ווען ער האט געוואוינט מיט אזא הייליג קינד ווי יעקב אבינו'ס טאכטער, האט זיך מדבק געווען די נשמה, דער ניצוץ, די קליפה אין דינה'ן, און ממילא איז געבוירן געווארן אדער רבי עקיבא אדער רבי חנינא בן תרדיון. און דער הייליגער אור החיים הקדוש זאגט ער ושמור לך כלל זה היט דיר אפ דעם כלל. און ער זאגט אויך דאס זענען די גרים וואס זענען זיך מגייר פון די אומות אזוי ווי רות המואביה, אזוי ווי נעמה, זאגט ער וכמו שראינו בעינינו גרים שמעצמם באים ומתגיירים, ס'קומען גרים זיי ווילן זיך מגייר זיין. די זעלבע געשעהט דא אום חודש אלול, רבותי די נשמה די ניצוץ וואס ס'ליגט נעבעך באהאלטן אין די קליפות וואס דו האסט אפגעזינדיגט און דו האסט אים אריין געטונקען אין די קליפות, קומט יעצט א מורא'דיגע זמן ווען די ניצוץ הייבט אן וחשקת בה, דו הייבסט אן צו גליסטן אין דעם ניצוץ, דו ווילסט דעם ניצוץ מעלה זיין. ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים א גאנצן חודש באוויינט זי די אלע עבירות וואס די טאטע האט געטוהן און וואס די מאמע האט געטוהן. אלע עבירות קומען יעצט ארויס ווייל די ניצוץ וויל זיך רייניגן און דאס איז די עבודה פון אלול זאגט דער זוהר הקדוש ירח ימים דא הוא אלול און נאכדעם ובעלתה וביום השמיני עצרת תהיה לכם. יעצט עס שטייט ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים זאל זי באוויינען. וואס באוויינט זי דא די עלטערן אירע? קודם כל, אפשר האט זי אינגאנצן נישט קיין עלטערן שוין, תורה זאגט זי מוז באוויינען אירע עלטערן, און זי זיצט דרייסיג טאג זיצט זי ביי דעם איד אין שטוב, ביי דעם גרויסן צדיק, דער וואס איז געגאנגען אין א מלחמת מצוה, זיצט זי ביי אים אין שטוב און זי וויינט, דער כלי יקר זאגט, זי וויינט ווייל ס'איז טוב ללכת לבית אבל מללכת לבית המשתה, זי מאכט אן אבילות ביי אים אין שטוב, אפשר דורך דעם וועט ער זיך. אפגעוויינען ער וועט נישט וועלן חתונה האבן מיט די גויטע, אבער למעשה ס'איז דא א טיפערער פשט, דער הייליגער אבן עזרא זאגט, דער אבן עזרא זאגט ובכתה את אביה ואת אמה שלא התייהדו ווייל זיי האבן זיך נישט מגייר געווען, זי הייבט אן צו וויינען, זי זיצט ביי יענעם אין שטוב דרייסיג טאג, זי זעט ווי א ערליכער איד פירט זיך אויף, ער דאווענט און ער לערנט, א שבת קודש, א פסח, ס'ווענדט זיך ווען מ'האט זי געכאפט. א פסח א ראש השנה וויאזוי ער פירט אפ, ס'קומט פיר אזאלעכע הרהורי דקדושה ווי פאר זיך איז זי איז א גויטע וויינט זי אוי פארוואס האט מיין טאטע און מיין מאמע זיך נישט מגייר געווען פארוואס קען איך נישט ארויסברענגען פון מיר די זעלבע וואס די מענטשן קענען די מענטשן קומען צו צו אזאלעכע מדריגות זענען קרוץ מחומר זיי גייען זיי וואלטן געקענט נאכגיין נאך אלע תאוות רעות און זיי האבן זיך פון אלעם אפגעשיידט. און זיי זענען ערליכע אידן, און ווי בין איך אויף דעם וויינט זי, דאס זאגט דער אבן עזרא, זי וויינט אויף איר עלטערן, ס'הייסט אפילו מ'זי האט יעצט נישט קיין עלטערן שוין, נישט זי וויינט אויף די פיזיקל עלטערן, זי וויינט פארוואס זי האט נישט געהאט עלטערן וואס האבן זי געלערנט צו א וואסער א מדריגה א מענטש קען צוקומען. מ'האט אמאל געטראגן א וואגאן מיט אידן, האט מען זיי געטראגן נעבעך. היטלער מיט זיינע חברה און די עס עס האבן זיי געטראגן צו פארברענען, איז געזעסן דארט א גר צדק וואס האט זיך מגייר געווען, פרעגט אים א איד וואס האט דיר דאס אויסגעפעלט, צו וואס ביסטו צוגעקומען אז דו זאלסט מחליט זיין אז דו זאלסט ווערן א איד, זאגט ער איך בין איינמאל דורכגעגאנגען א אידישן בית מדרש, און ס'איז געווען מוצאי יום כיפור און יעדער איז געווען אנגעטון מיט ווייס, און כ'האב געזען אזא שמחת הנפש וואס יעדער האט געהאט, זיי זענען צוגעקומען צו די מעקסימום וויפיל א אידישע נשמה קען צוקומען אויף די וועלט מוצאי יום כיפור, ס'איז דאך די הייליגסטע צייט פונעם יאר, האב איך מחליט געווען, איך וויל אויך נישט בלייבן אונטערשטעליג, איך וויל אויך צוקומען צו די מעקסימום וואס איך קען צוקומען אויף די וועלט. און ס'לוינט זיך מיר אפילו ווען איך גיי יעצט אין די גאז קאמער, ווייל מיט דעם קום איך צו צו דעם מעקסימום וואס איך קען און וואס מען פארלאנגט פון מיר פון הימל. און דאס איז די זאך וואס אונז דארף מיר פארשטיין, אונז קען מיר צוקומען צו די מעקסימום פון וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון אונז, אונז דארף מען אבער נאר אליינס וועלן און זיך אליינס פארשרייבן אינעם ספר החיים. און נישט נאר דאס וואס אונז האב מיר געטוהן עבירות, מ'האב מיר געזינדיגט, אויף דעם דארף מען תשובה טוהן, דאס איז פון די קלייניקייטן, ס'איז דא א גרעסערע עבירה, דאס אז דו קומסט נישט צו צו וואס דו דארפסט צוצוקומען, דאס איז נאך עולה על כולנה, אויף דעם ובכתה את אביה ואת אמה. יעצט איז געווען חודש אלול, ס'איז שוין כמעט דורכגעלאפן. ס'קומט יעצט חודש תשרי, מען דארף זיך צושטעלן אז מען זאל קענען דערגרייכן צו וואס מען דארף דערגרייכן, און מען זאל זיך נישט לאזן נארן, ס'דא די תורה, ס'איז גרויס, ס'איז מעכטיג, דו דארפסט זיין א חלק פון די תורה, דיר האט מען אויך געגעבן די תורה פונקט ווי פאר יעדן, א נשמה קדישא האט מען דיר געגעבן פונקט ווי פאר יעדן, און נאכדעם וועסטו תשובה טון אויף די עבירות וואס דו האסט מקלקל געווען אויכעט. אבער טריי נישט צו פארלירן דעם שוואונג, דער שוואונג איז אז דו דארפסט צוקומען צום ספר החיים, אז דו זאלסט קענען דערגרייכן צו דעם לעבן וואס דער אייבערשטער האט געוואלט אז דו זאלסט לעבן און וואס דו זאלסט טון פאר אים. שוין, דער אייבערשטער זאל העלפן אז מען זאל האבן שכל צו פארשטיין פון וואס מען רעדט דא, און מען זאל טאקע אנהייבן צו לעבן אזא מין לעבן, אז מען זאל האבן א שאיפה, א ווילינג, און א דעזייער, אז מען זאל לעבן אזוי ווי דער אייבערשטער וויל מען זאל לעבן, און מען זאל קענען אויפטון אלעס וואס מען דארף אויפצוטון אויף די וועלט, און אונז זאל מיר זוכה זיין צו האבן אסאך נחת, בני, חיי, מזוני, און אלעס גוטס וואס אונז דארף מיר האבן, און מען זאל שוין זוכה זיין צו הערן דעם קול פון שופר של משיח במהרה בימינו אמן. כ'האב געוואלט נאר זאגן נאך אפאר קלייניקייטן וואס דאס האט צו טון, מען גייט זיצן אין בית מדרש אזא לאנגע צייט, און מ'גייט דארטן פארברענגען. און מ'גייט תפילות, האב איך געוואלט קודם זאגן אפאר ווערטער וועגן מזכיר זיין שם השם, שטייט אין פרשת האזיני כי שם השם אקרא הבו גודל לאלקינו, איז רבי לעזער פון גערמייזא ברענגט א פשט, עס ווערט צוגעברענגט אין ילקוט ראובני, און ער זאגט אזוי, כשאתה מזכיר שם השם יתברך, ווען דו האסט א זכיה דו קענסט זאגן דעם הייליגן באשעפער'ס נאמען, ראוי, איז ראוי לשבחו אים צו לויבן ולרוממו אים צו הייבן.

שאקלען זיך, אז מרעיש עולמות למעלה איז ער מרעיש עולמות אין הימל, ומתקוממים כל צבקות מלאכי מעלה, און ס'שטעלן זיך אויף אלע הערשאפטן פון די מלאכים פון אויבן, ושואלים אלו לאלו, און איינער פרעגט דעם צווייטן ואומרים, און זיי זאגן, למה העולם מרעיש, וואס ציטערט עפעס די וועלט?

טוען זיך לויט דעם ריקן, ולפיכך נרעשו שמים וארץ, ואז אומר, נאך דעם זאגן אלע מלאכים, מי זה הרשע שהרעיש את העולם בזכר את השם הגדול לריק, ווער איז דער וואס ער האט דערמאנט דעם אייבערשטנ'ס נאמען לריק, הלא זה הוא הרשע, דאס איז דער רשע וואס ער זאגט דעם אייבערשטנ'ס נאמען לריק, און נאכדעם זאגן זיי אויך צו, דער רשע עבר עבירה ביום פלוני ובשעה פלוני, ואז היא הסיבה להזכיר עוונות חס ושלום. תידה. זאגט ער א ראיה וועל איך דיר ברענגען, אילו כשאתה מניע הענף אמצעי של אילן, די ריקסט די מיטלסטע פונעם בוים, יתרעשו הענפים וועלן זיך אלע בלעטער ריקן, כך, זאגט ער כשאתה מזכיר שם השם יתברך, ירעשו כל צבקות מעלה ומטה, לפי שכולם תלויים בו, כל זה זאגט ער שלא במקדש, נישט ביים בית המקדש ווי מ'האט ארויסגעזאגט דעם שם מפורש, נאר אפילו ווי אונז זאגן מיר א' ד' נ' י' זאגט ער, אבל כהן שהיה מזכירו בבית המקדש, און ער האט עס געטוהן בקדושה און טהרה און מיט כוונה, אז כל צבקות העולם היו שמחים ומקבלים השפע, כפי שהיה מסדר הצינורות ומריק הברכה לכל בני העולם. אזוי ברענגט רבי לעזער גרמייזער. יעצט רבי לעזער פון גערמייזא דאס איז געווען דער הייליגער רוקח שכל דבריו דברי קבלה. איז במילא דארף מען זייער אבאכט געבן אז ווען מען זאגט דעם אייבישטנ'ס נאמען זאל מען אינזין האבן ביי השם, זאל מען אינזין האבן היה הוה ויהיה, ביי אלקינו שלו התוקף והיכולת, מען דארף פאר מען גייט דאווענען אזויפיל מאל זאגן דעם שם פונעם הייליגן באשעפער'ס נאמען דארף מען דורכחזר'ן פונקטליך וואס מען דארף אינזין האבן ביי יעדן שם. יעצט נאכדעם איז דא נאך א זאך, אמאל זאגט מען ארויס דעם שם שמים לבטלה, דאס איז מורא'דיג זייער הארב, דער חיי אדם ברענגט, אין כלל ה' ווען מען רעדט פון הוצאת שם שמים לבטלה ברענגט ער א מעשה אז ס'איז געווען א גרויסער צדיק וואס איז ארויפגעקומען אויף יענע וועלט און ס'איז געווארן א רעש אין גאנצן בית דין של מעלה אזא גרויסער צדיק און יעדער האט געשריגן פנו מקום לצדיק פנו מקום לצדיק מ'האט אים אויפגענומען מיט א גרויס כבוד מ'האט אים געגעבן א ספר תורה אין די האנט און מ'האט אים געפרעגט זאג האסטו איינגעהאלטן אלעס וואס דא שטייט זאגט ער יא פרעגט מען האסט מקיים געווען פריה ורביה, נישט פאר דיין הנאה נאר לשם שמים, זאגט ער יא. האט מען אים געפרעגט ווער וועט זאגן עדות, זאגט ער, ס'זאל קומען די אלע מלאכים וואס זענען באשאפן געווארן פון די מצוות, און זיי וועלן זאגן עדות, און אלע מלאכים זענען געקומען און זיי האבן געזאגט עדות אז ס'איז אמת. נאכדעם האט מען אים געגעבן די פיר טורים פון שלחן ערוך, מען האט אים געפרעגט האסט מקיים געווען גאנץ תורה שבעל פה, האט ער גענפערט יא. האט מען געפרעגט ווער וועט זאגן עדות, האט מען געזאגט ס'זאלן קומען די אלע מלאכים די וואס זענען באשאפן געווארן פון דעם וואס איך האב געטון מצות און מעשים טובים, נאכדעם האט מען אים געפרעגט, ביסטו געווען אפגעהיטן און זאלסט נישט ארויסזאגן חלילה דעם שם שמים לבטלה, אה, דארט איז ער שטיל געשוויגן, מ'האט אים נאכאמאל געפרעגט, האסטו אובאכט געגעבן זאלסט נישט חלילה ארויסזאגן דעם אייבערשטנס נאמען לבטלה, איז ער שטיל געשוויגן, בקיצור. האט מען געברענגט, געזאגט די מלאכים זאלן קומען, ס'זענען געקומען שווארצע מלאכים, פול מיט בעלי מומים, הינקעדיג, אלע צרות האבן די מלאכים אויסגעזען, בקיצור, האט מען אים געפרעגט, פארוואס האסטו דאס געטון, זאגט ער, ס'הייסט איך האב דאך געדאווענט, איך האב געזאגט דעם אייבערשטנ'ס נאמען, האט מען אים געזאגט, זאלסט אבער געדענקען איין זאך, יעדעס מאל וואס דו האסט ארויסגעזאגט דעם אייבערשטנ'ס נאמען אן כוונה, דאס איז. אזוי ווי דו האסט ארויסגעצויגן דעם שם שמים לבטלה, און די מלאכים האבן אנגעהויבן צו שרייען, דו שעמסט דיך נישט א טיפה סרוחה? דו האסט נישט מורא געהאט ארויסצוזאגן דעם הייליגן באשעפער'ס נאמען לבטלה, אן א כוונה? האט מען אים גע'פסק'נט אז ער קען זיך אויסוועלן אדער גיין אין גיהנום אדער נאכאמאל צוריקקומען א גלגול, האט ער בוחר געווען צו גיין אין גיהנום, לאזט אויס די ספר חיי אדם. וויאזוי זאל א מענטש זיך נישט נעמען צום הארץ ווען ער איז מזכיר דעם הייליגן באשעפער'ס נאמען, עס זאל זיין ביראה, פחד און כוונת הלב. ס'שטייט אין ספר משנת יוסף פונעם פאקשער רב זכר צדיק לברכה, זאגט ער א מורא'דיגע רמז און א מוסר, שטייט והכהנים והעם העומדים בעזרה כשהיו שומעים שם המפורש שהוא יוצא מפי כהן גדול היו כורעים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד דאס א גמרא מסכת יומא דף ס"ו עמוד א' זאגט ער אידישע קינדער זענען מזכיר דעם הייליגן באשעפערס נאמען יעצט ראש השנה יום כיפור הונדערטער מאל. און לויט די הלכה דארף מען א ציטער טאן יעדעס מאל ווען מען איז מזכיר דעם אייבערשטנ'ס נאמען. די כהנים און די פאלק וואס האבן געהערט ווי דער כהן גדול האט נאר מזכיר געווען דעם אייבערשטנ'ס נאמען בקדושה זענען זיי נתעורר געווארן און זיי זענען אראפגעפאלן אויף דער ערד און זיי האבן געזאגט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד און ווי אזוי דאס אז אונז זאגט מען אזויפיל מאל דעם הייליגן באשעפער'ס נאמען און מען פאלט נישט אראפ שרייענדיג ברוך שם כבוד מלכותו זעט אויס חלילה אזוי ווי דאס איז לבטלה יעצט ער מיינט נישט מען זאל אראפפאלן אינמיטן דאווענען. ווען מען זאגט א שם, אבער על כל פנים מען זאל עס מאכן מיט אביסל א שטיקל. מיט אביסל א ציטערניש. יעצט כ'האב אויך געוואלט זאגן מ'וועט זיין אזויפיל אין שול איז וויל איך רעדן אביסל וועגן די מאכט פון זאגן אמן, שטייט כי שם השם אקרא הבו גודל לאלקינו זאגט רשי כשאקרא ואזכיר שם השם, ווען איך וועל זאגן דעם נאמען פונעם אייבערשטן, אתם הבו גודל לאלקינו וברכו שמו, און מ'זאל אים בענטשן. די חזל לערנען צו מסכת שבת דף קיט עמוד ב', אמר ריש לקיש האט ריש לקיש געזאגט כל העונה אמן בכל כוחו ווען איינער ענפערט אמן מיט זיין גאנצן כוח, פותחין לו שערי גן עדן עפנט מען אים די שערי גן עדן שנאמר פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים אל תקרי שומר אמונים אלא שאומרים אמן זאגט דער מהרשא, אז דער גן עדן האט אסאך טויערן, ס'דא נאך א מחיצה, נאך א מחיצה, יעדער איינער לויט זיין מדריגה גייט נענטער, אזוי ווי די גמרא זאגט אז יעדער צדיק וועט ווערן פארשעמט פון די חופה פון זיין חבר, ווייל יעדער האט אן אנדערע מידה טובה וואס ער האט געטון מער ווי דער חבר, און די גמרא זאגט דכל צדיק וצדיק יש לו מדור לפי כבודו, יעדער באקומט א עקסטערע פלאץ לויט זיין כבוד, זאגט דער מהרשא ווען איינער איז עונה אמן יהא שמיה רבא בכל כוחו פו פותחין לו, כל השערים מחדרי גן עדן, מען עפענט אים אלע טויערן, ער איז אזוי גרויס ווי אלע צדיקים אינאיינעם, ער קען יעדן איינעם זען זיין כבוד וואס ער האט דארט, אזוי גרויס איז איינער וואס ער זאגט אמן מיט כוונה, נאך א זאך שטייט אין מדרש רבה. דברים רבה פרק ז שטייט אזוי שאין גדול לפני הקדוש ברוך הוא יותר ס'נישט דא א גרעסערע זאך פארן אייבערשטן מער ווי אמן שישראל עונים ווי די אמן וואס די אידן זאגן נאך. ס'ווערט געברענגט פונעם אלטן פון קעלם אז ער האט אמאל געזאגט ס'כדאי צו קומען אויף די וועלט און ליידן יסירי איוב זיבעציג יאר אז ער זאל קענען זאגן איין אמן אין זיין גאנצן לעבצייט דער אמן העט אים ברענגען אזא מין שכר אויף יענע וועלט אז אלע יסירי איוב פון זיבעציג יאר וועלען פארגעסען ווערען. ווערט געברענגט אין ספר ווי העמודים, פרק יד, אז יעדער מענטש ווען ער הערט א ברכה איז ער מחויב צו ענטפערן אמן אפילו ער הערט עס פון א פרוי און אפילו פון א קליין קינד, טאמער הערט ער די ברכה און ער ענטפערט נישט אמן זאגט ער איז ער חייב מיתה, און די סימן איז, אמן מאכט נוטריקון אני מוסר נפשי, יעדער מענטש איז מחויב מוסר נפש צו זיין אויף אמן, ברענגט ער דארטן. א מורא'דיגע מעשה ס'איז געשעהן אין די צייט פון ר' מרדכי יפה דאס איז געווען דער לבושים, ספר לבושים, איז די מעשה גייט אזוי, ר' מרדכי יפה איז געפארן אויף איטאליע אויף ווענעציע, ער זאל קענען לערנען דעם חכמת עיבור החודש פון דעם גרויסן צדיק דעם חכם אבוהב הספרדי, און ער איז געזעסן דארט און ער האט געלערנט ביי אים פיר חדשים חכמת עיבור החודש, ס'איז געקומען צום סוף. פון די פיר חדשים און ער האט שוין גוט געקענט אלעס, איז געשען אזוי אז א קינד פונעם חכם אבוהב איז געווען פינף יאר אלט, האט געמאכט אויף א ברכה אויף א פרי בורא פרי העץ הויעך, און יעדער האט געענטפערט אמן, ר' מרדכי יפה האט נישט געענטפערט אמן, נישט ווייל ער האט חלילה נישט געוואלט ענטפערן, נאר קען זיין איז נישט געווען צוגעוואוינט אז א קינד מאכט א ברכה ענטפערט מען, צו קען זיין ער האט עס נישט געהעריג דערהערט, איז געגאנגען דער. חכם, הרב, דער אבוהב הספרדי, און ער האט אים אנגעשריגן, ער איז אויף אים מורא'דיג אין כעס געווען, און שטעל דיר פאר ער האט אים געלייגט אין חרם אויך. יעצט, ר' מרדכי יפה האט געווארט דרייסיג טאג אזוי ווי דער דין איז פון א חרם, פון א רבי'ן צו א תלמיד, נו איז ער אים געקומען אן א שיך איבערבעטן, און ער האט אים געפרעגט וואס האב איך געזינדיגט, וואס איז געווען דער גרויסער צארן, האט דער חכם געענטפערט, זאלסט וויסן, דעם טעם פארוואס כ'האב דיך געלייגט אין חרם איז ווייל כ'האב דיך מורא'דיג שטארק ליב, איך זעה ביסט א גרויסער תלמיד חכם, א א ליבשאפט וואס איז נישט תלויה בדבר, כ'האב דיך ליב סתם אזוי פאר דיין צדקות, אבער זאלסט וויסן ביסט מחויב געווארן מיתה לשמים, ווען דו האסט נישט געענטפערט אמן אויפן ברכה פונעם קינד, און דאס וואס כ'האב דיך געלייגט אין חרם דאס איז געווען א כפרה אויפן גרויסן פגם וואס דו האסט געטון, און דער אייבערשטער זאל דיר מוחל זיין די עבירה. אבער איך בין דער אייבערשטער דיר נאר מוחל מיט א תנאי, אז וואו דו וועסט גיין אין וועלכע קהילה דו וועסט טרעטן מיט דיינע פיס וועסטו מפרסם זיין דעם גרויסן חטא און דעם פגם פון ווער ס'ענטפערט נישט אמן, און אויכעט דארפסט מפרסם זיין די מעשה וואס איך גיי דיר יעצט פארציילן. דערציילט ער אים אזוי דער חכם, דער ספרדישער חכם אבוהב הספרדי דערציילט פאר ר' מרדכי יפה'ן אזוי, אין ספרד, זענען געווען אסאך קהילות קדושות פאר גזירת תתנ"ו, ס'איז געווען א גרויסע שטאט, אסאך אידן האבן דארט געוואוינט, און ס'איז געווען א קעניג וואס האט געוואלט אוועק טרייבן אלע אידן פון זיין שטאט אסאך מאל, יעדעס מאל איז דער אב בית דין וואס איז געווען א חסיד און אן עניו, און דער קעניג האט אים זייער ליב געהאט האט אייביג מבטל געווען די גזירה. ס'איז געווען איין טאג האט דער קעניג זיך זייער געכעסט אויף די אידן ער האט געהייסן מ'זאל זיי ארויסווארפן. חשובע פון די קהילה זענען געקומען צום רב און זיי האבן געבעטן ער זאל גיין מיט זיי צום קעניג ער זאל בעטן אז ער זאל מבטל זיין די גזירה. דער רב האט זיך געשטעלט דאווענען תפילת מנחה פאר ס'איז געגאנגען צום קעניג. ראשית חכמה יראת השם, מען מוז קודם דעם אייבערשטן באגריסן. די קהילה האבן געשריגן אבער ניין דאס איז א מצוה פון הצלת כלל ישראל הער אויף יעצט מיט דעם מנחה יעצט גייט מען צום קעניג. דער רב האט זיי געפאלגט און ער איז געגאנגען. ס'איז געקומען ווען דער קעניג האט געזען דעם רב, האט ער זייער שיין נושא חן געווען, ער איז געלאפן קעגן אים. דער קעניג איז געלאפן קעגן דעם רב און האט אים ארומגעהאלטן, ארומגעקושט. דער רב האט אנגעהויבן צו רעדן צום קעניג אין אסאך עניינים. צווישן זייער שמועס איז געקומען א גלח פון עפעס פון די הויפט גלח פון די מדינה, און ער איז געפאלן פארן קעניג, און ער האט געבענטשט דעם קעניג א לאנגע ברכה, און דער רב האט נישט פארשטאנען וואס ער זאגט, ווייל ס'איז געווען מיט דער שפראך פון די מדינה וואס ער קען נישט. ווען דער רב האט געזען אז דער גלח ער טוט מאריך זיין אין זיין ברכה, אינצווישן גייט דורך דער זמן תפילה, איז ער געגאנגען אין א ווינקל האט זיך גענומען דאווענען, ער האט געהאט א חשבון אז ביז ער העט ענדיגן דאווענען, העט נאך דער גלח האלטן אינמיטן בענטשן דעם קעניג, דערווייל אבער אינמיטן זיין דאווענען איז געגאנגען דער. גלח, און ער איז אראפגעפאלן אויף דער ערד, און האט געזאגט פאר אלע מענטשן זאלן יעצט זאגן אמן אויף די ברכה, כדי עס זאל מקוים ווערן וואס ער האט געבענטשט דעם קעניג. האבן זיי אלע געשריגן אמן! אויסער דער רב, דער רב האט זיך, נישט געוואלט מפסיק זיין אינמיטן שמונה עשרה. נאכדעם האט געפרעגט דער גלח צי יעדער האט געענטפערט אמן, זאגט מען אים יא. פרעגט ער נאכאמאל, יעדער האט געענטפערט? זאגט מען יא. פרעגט ער, דער רב האט אויך געענטפערט אמן? מען האט געזאגט ניין, ווייל ער האלט אינמיטן דאווענען. דער קו, ווען דער גלח האָט דאָס געזען, האָט ער זיך אויסגעפליקט די האָר פון קאָפּ און ער האָט אָנגעהויבן צו שרייען אַ גרויסן, ביטערן געשריי, און ער זאָגט פאַרן קעניג, די ברכה, וואָס איך האָב דיך געבענטשט, וועט נישט מקוים ווערן, ווייל דער רוף ער, דער איד, האָט נישט געענטפערט אָמן. אַזוי ווי דער קעניג האָט דאָס געהערט, האָט ער זיך זייער גערעגט אויף דעם רוף. עס האָט אים אָנגעהויבן צעפלאַקערן זיין צאָרן און ער איז געוואָרן אַן אַכזרי כלפּי דעם רוף און ער האָט געהייסן, מ'זאָל אים הרגען, צעשניידן אויף שטיקער. און אַזוי איז געווען. מען האט גענומען דעם רוף, מען האט אים צושניטן אויף שטיקער, קודם האט מען אים געמאכט גרויסע יסורים, מען האט אים צושניטן אויף שטיקער, און מען האט גענומען די שטיקער, מען האט עס אריינגעלייגט אין א זאק, מען האט עס אים אהיימגעטראגן, און נאכדעם האט דער קעניג פארטריבן אלע אידן פון זיין לאנד. דער רוף האט געהאט א גוטן חבר דעם ר' שקול, און דער ר' שקול האט נישט געקענט פארשטיין וואס דא איז געווען, וואס איז דא געשען, מען גייט מציל זיין כלל ישראל, דער איד האט זיך גענעמען דאווענען מנחה, און אזא זאך זאל אים געשען און פאר כלל ישראל? און ער האט נישט געהאט תרעומות חלילה חס ושלום אויפן אייבערשטן, אבער ער האט אייביג געבעטן רבונו של עולם איך בין דאך א איד א מאמין, זאג מיר וואס דא איז געווען, פארוואס האט מען איהם געהארגעט מיט אזא מיסה משונה, און ער האט זיך מתבודד געווען און ס'האט אים זייער וויי געטון, איין שיינעם טאג אינמיטן זיינע תפילות איז געקומען דער גרויסע צדיק צו אים און ער האט אים געזאגט אזוי, איך זעה. אז דו האסט חלילה תרעומות אויפן אייבערשטן, דער אייבערשטער טוט נישט קיין שום זאך אן א משפט, וויל איך דיר אבער זאגן וואס דא איז געווען, אין מיין לעבן האב איך נישט געטון קיין שום עבירה, וואס דער אייבערשטער איז מדקדק מיט זיינע חסידים כחוט השערה. איינמאל האט מיין קליין קינד געזאגט א ברכה אויף ברויט, איך האב נישט געענטפערט אמן. האט דער אייבערשטער מאריך געווען זיין צארן ביז צו די מעשה, ווען איך בין געשטאנען פאר דעם מלך בשר ודם איך האב נישט געזאגט אמן אויף זיין ברכה, האט עס פארדראסן דעם מלך, אין די צייט איז דער מידת הדין אנגעהויבן צו טענה'ן, ער האט שוין א חטא אז ער האט אמאל נישט געזאגט אן אמן פאר א קינד אויף די קינד'ס ברכה, אין דאס האט ער געזינדיגט פארן אייבערשטן, און אויף יענעם אמן האט מען עהם גע'משפט, נישט דאס וואס ער האט נישט געענטפערט דא אויפן קעניג'ס, אויפן גלח'ס ברכה אויף וואס ער האט געבענטשט דעם קעניג, און מען האט אים דן געווען. אויף דעם קינד'ס אמן, ער האט נישט געענטפערט אמן אויף א קינד'ס א ברכה. איך וויל דיך בעטן מיין חבר, איך זעה דו ביסט דיך מורא'דיג מצער, זיי דיך נישט מצער, נאר איין זאך וויל איך דיך בעטן, זאלסט אנזאגן פאר די גאנצע שטאט און פאר אלע מענטשן פון די וועלט, זאלן זיי וויסן ווי ווייט דאס איז חשוב אין הימל איין אמן, און חלילה טאמער זאגט מען נישט וואס דאס מיינט. און ער איז זיך אוועקגעגאנגען פון אים האט אים מער נישט געזען, האט זיך אנגערופן דער חכם אביה פאר ר' מרדכי יפה, דו זאלסט מפרסם זיין די מעשה אויכעט פאר די גאנצע וועלט ווי דו וועסט אנקומען אין וועלכע שטאט, און איינמאל א חודש זאל מען דורכגיין די מעשה און מען זאל מודיע זיין פאר יעדן דעם גרויסן עונש, ווער עס ענטפערט נישט אמן אפילו אויף די ברכה פון א קינד, כל שכן אין בית מדרש. ווען דער שליח ציבור איז מתפלל שמונה עשרה און ער זאגט די ברכות און קדושה מיט אלע כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם אפאר זאכן קען מען זיך דא ארויסלערנען, קודם כל אז מען גייט עוסק זיין מציל זיין כלל ישראל האסטו גארנישט איינגעלייגט מיט מנחה, כ'האב ענק שוין אמאל געזאגט, איך האב איינער פון מיינע רבי'ס הייסט ר' מאיר פויזן פון לונדון ער וואוינט היינט אין ארץ ישראל, כ'האב מיר אמאל געמאכט א מקווה, מ'האב מיר גע'כשר'ט א מקווה א קוואל, מ'קען נישט אוועקגיין ווייל אז די וואסער. הייבט אן צו ווערן שטערקער ווי די וויין איז עס נישט כשר. ס'מוז זיין געקאלערט. ער האט אבער אנגעזאגט אינדערפרי פארן ראש הקהל ווי אונז זעמיר געווען, אז אזוי ווי ער האט יארצייט נאך זיין מאמען, היינט איז די יארצייט וויל ער דאווענען פארן עמוד מנחה מען זאל אים קומען רופן. זענען זיי געקומען רופן בשעת דאווענען אז מ'גייט זיך שטעלן דאווענען. מנחה. האט זיי ר' מאיר געזאגט איך קען יעצט נישט גיין דאווענען ווייל איך קען נישט איבערלאזן די קוואל ווען נישט וועל איך נישט וויסן צו ס'איז כשר צו נישט. זאגט ער דאווענט עטס אוועק איך וועל שוין דאווענען נאכדעם. למעשה האט ער האב מיר גע'כשר'ט די קוואל ס'איז געווען שוין שפעט ביינאכט קומט דער ראש הקהל און ער זאגט נו ס'איז כשר יא? נו זאגט ער זעהט זיך אויס אז איר האט נאך ברידער וואס זיי דאווענען פאר אייער מאמע זאגט ער ניין איך בין א בן יחיד זאגט ער נו פארוואס זענט איר נישט געקומען דאווענען? זאגט ער ווען איך גיי דאווענען טוה איך אן עבירה ווייל איך בין פטור מן התפילה איך בין יעצט עוסק בצרכי רבים בצרכי מצוה זאגט ער נו לאמיך אייך עפעס זאגן הגע עצמך אונז גלייבן מיר אז ווען מ'לערנט משניות מקוואות איז עס מעלה די נשמה שטעלט אייך פאר ווען איך בוי א מקווה און דא גייען זיך טובל'ען הונדערטער און טויזענטער און צענדליגע טויזענטער טבילות און מטהר זיין כלל ישראל שטעלט אייך פאר ווי דאס איז מעלה א נשמה למעשה.
איך פלעג מיט אים אלץ האבן א וויכוח, ער פלעגט אלץ ווען ער האט געענדיגט למשל יעצט ביינאכט האט ער געדאווענט צוויי שמונה עשרה'ס, די ערשטע פאר מנחה און נאכדעם פאר מעריב, איך פלעג אים אלץ זאגן ניין איך דאווען געהעריג נישט קיין תשלימים, איך דאווען יעצט געהעריג מנחה, ווייל ביז יעצט בין איך דאך געווען פטור, ס'איז דא אין הלכות אבילות איז דא אזא דין אויך, טאמער איינער איז געווען אן אונן נאכדעם איז ער געווארן מחיוב במצוות, איז דאווענט ער נישט אלץ תשלימים. ער דאווענט נישט אלץ תשלימים, ער דאווענט יעצט א נייע תפילה. יעצט דאס קען מען לערנען צוויי וועגן, מען קען לערנען אז ער איז גערעכט אז מען דארף דאווענען אלץ תשלימים, מען קען זאגן אז איך בין גערעכט אז כ'קען דאווענען געהעריג, אדער מען קען זאגן ביסט פטור אינגאנצן פונעם מנחה. אבער למעשה דאס איז געווען מיין מלחמה מיט אים אלע יארן, ער האט זיך גענומען דאווענען אלץ תשלימים און איך האב געדאווענט ניין, איך בין יעצט מחיוב געווארן. צו דאווענען מנחה, איי ס'איז ביינאכט? מיין חיוב הייבט זיך יעצט אן. א כפנים, מ'זעהט דא ווען דער גרויסער צדיק וואלט נישט געגאנגען לויפן כאפן דעם מנחה וואלט נישט ארויסגעקומען דער גאנצער פראבלעם. ווען דו ביסט עוסק אין מציל זיין כלל ישראל האסטו נישט קיין שום אבליגעישאנס, יו אר פרי אוו אלל דוטיס. יעצט למעשה פארוואס זאג איך עס, ווען דו דארפסט וואטשן דיינע קינדער אין בית מדרש, ס'קומט ראש השנה, דו האסט זעקס קינדער יעדער גייט קטנים אין אן אנדער צייט, איינער גייט קטנים ווען דו הייבסט אן, אשרי איינער גייט דו הייבסט אן הללוקה'ס, איינער זאגט טאטי איך דארף ארויסגיין דו האלטסט ביי ויברך דוד, יעדעס מאל זאלסטו מיטגיין מיט דיין קינד, זאלסט חלילה נישט לאזן דיין קינד גיין אליין, איי דו קענסט נישט דאווענען דו ביסט פטור, דו עסט דאווענען אדער ווען דו וועסט ענדיגן מיט די קינדער עסטו מיטכאפן מיטן עולם, און ווען נישט ביסטו פטור לגמרי. אַן אונן, ער איז געװען פּטור, הײבט זיך ערשט אָן יעצט זײַן חיוב. ער גײט װײַטער, ער האָט נישט קײן תּשלומין פֿון פֿריִער. די סעיפֿטי פֿון די קינדער איז פֿאַרן דאַװענען, טראָסט מיר. און במילא זאָל קײנער נישט לאָזן די קינדער אַלײנס. בפֿרט אין די גרױסע שילן, ס'איז דאָ גרױסע טױלעטס מיט גרױסע חזירים. מיט גרויסע האלוועיס, און ס'איז דארט א האלבע שעה ביז דיין זון שטופט זיך אדורך ביז צום טוילעט, און יעדער פאטשקעט אים אן דעם גאנצן וועג, דער כאפט אים דא און דער כאפט אים דארט, דער שטופט אים פון פארנט און דער פון הינטן, און דער צווישן די פיס. רבותי, די גרויסע שילן איז א קורס, ס'איז א קללה פאר כלל ישראל. ס'איז דא גרויסע שילן ביי די מאדערענע, ס'איז דא שילן וואס גייען אריין צען טויזנט זיץ פלעצער, פינף טויזנט, צען טויזנט, אבער ס'איז געמאכט מיט א סדר. געוואקסט אין די אייל, קיינער טאטשט דיך נישט, קיינער פאטשקעט דיך נישט, נעמט צו די שילן אזוי חזר'יש אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן, און דאס איז איינע פון די זאכן וואס מען דארף זיך אפלערנען פון דעם פון די מעשה, די צווייטע זאך דארף מען זיך אפלערנען אינדערהיים אויך, יעדעס קינד מאכט א ברכה, אלעס מען הערט אויס די קינדער ברוך אתה, פארגעס נישט דו דארפסט זאגן אמן נאכדעם, ס'איז זייער הארב טאמער דו זאגסט נישט אמן, דארף זיך יעדער אונטערנעמען מען גייט אנהייבן צו זאגן אמן. שוין, יעצט וויל איך שוין מסיים זיין, איך וויל זאגן נאכאמאל, סעיפטי פאר טשילדרען איז פירסט, איך בין געוען יעצט אויף א מקווה, כ'האב געמאכט א מקווה, און כ'האב א רב, מ'האט אויפגעהויבן עפעס א נייעם רב, זאגט ער מיר רבי רוזנבערג קום אראפ, זאג איך וואס איז די פראבלעם, די מקווה, זאגט ער נאו, יו ספאוק אבאוט טשילדרען סעיפטי, דעטס פירסט, דעטס ביפאר עניטינג, אז דאס דארף זיין, מיר שוין רעדן פון די מקווה אויך, ס'דא היינט.

האבן זיי אראפגערופן יעצט דאקטער פעלקאוויץ ער זאל זיי אויסלערנען וואס מען דארף טון יעצט דער דא דאקטער פעלקאוויץ איז א געוואלדיגע דאקטער שוין טוירטי פייוו יערס אין די ביזנעס ער האט אמאל פארציילט ברבים אז מען האט אים גערופן תורה מסורה ער זאל זאגן א דרשה פאר קינדער און ער האט גערעדט פאר עלטערן וועגן פראטעקטן טשילדרען ער האט גערעדט די סעקשועל אביוז דאס וואס איך רעד כסדר, און דיס גאוס בעק טוירטי פייוו יערס אגאו, זאגט ער, פינף און דרייסיג יאר ווארט ער שוין מען זאל אים נאכאמאל רופן, מען האט אים קיינמאל נישט גערופן, אבער יעצט האט זיך עס אזוי אויפגעכאפט, אבער מען האט צו אים אויך גרויסע טענות ווייל ער איז געווען אין אוהל דער הויפט דאקטער, און דארט פלעגט מען אריין גיין אויף איין טיר נעמען מעדעצינען פון דאקטער און ארויס גיין פון די צווייטע טיר און גיין אין אלע מקוואות מזנה זיין, און ווען מען איז געקומען צום קאורט האט מען אראפ געלייגט קוק איך בין איך נעם העלפ, און ס'איז געווען אויך דער וואס מען האט אים יעצט איינגעזעצט, ער האט שעה זיינס האט ער. און געגעבן זייער א גוטן דיעל און מ'האט אים שוין געוואלט ארויסלאזן און נאכדעם איז מען געגאנגען און מען האט געזאגט די fbi אז ער האט גענומען די קינדער אינטערסטעיט, ער איז געווען איינער וואס האט געארבעט יארן יארן צו מיט קינדער מיט שוואכע קינדער פון אוהל, מען האט אלעס געוויסט וואס דארט גייט פאר, ס'איז געווען איין דאקטער וואס האט דארט געארבעט ער איז א סייקאלעדזשיסט ער איז מיינס א חבר ער האט געזען וואס דארט גייט פאר איז ער געווארן א געפערליכער עדוואקעט קעגן דעם מוסד. און דאס איז דער מוסד וואס ס'פארט ווייטער יעצט, אבער על כל פנים ער האט געגעבן זייער גוטע עצות'ס ווייל די רבנים האבן דארט געטענה'ט אז די קינד וויל נישט גיין צו די פאליס, ער האט מורא האט ער געזאגט קודם זאל ער גיין צו א דאקטער די דאקטער וועט שוין זאגן צו ער האט מורא צו גיין צו די פאליס צו נישט עניוועי זענען געווען זייער אימפרעסט פון אים און דאס איז שוין ער איז שוין געווען אין אנטווערפן פאר א יאר אויכעט יעצט איז ער שוין אין אסטראליע. רבותי ס'פארט ווי א מזמור, און יעצט איז שוין דא נאך לאוסוטס פאר נאך ישיבות און פאר קאלעדזשעס, סאטמאר העט אויך זיין אויף די ליסטע, טראסט מי, זיי קומען אריין די מעסעדזש אביסל שפעט ווייל זיי האבן צו קריגן וואס זיי רודפ'ן יעדן, באט עט די ענד אוו די דעי סוף כל סוף ס'וועט קומען א פוינט ווי ס'עט גארנישט העלפן און אלע קינדער וועלן אנהייבן צו קומען פארווערד. ס'וועט זיין לאוסוטס מיט איינזעצן און ס'וועט ווערן א קלין קאמיוניטי. און עם כל זה זאג איך ענק דארפן ווייטער אנהייבן צו לערנען מיט די קינדער ווייטער ממשיך זיין בקאז יו נעווער נאו וואט קען העפן מה ילד יום ס'ווייסט מען נישט ווי שטארק די געי חברה ווילן זיין און זיי ווילן וועלן איינפירן געזעצן אז מ'זאל מעגן אומצוטון מיט קינדער חס ושלום און דאס איז א זאך וואס יעדער דארף מתפלל זיין צום אייבערשטן אונז זאל מען האבן ווי צו וואוינען אויב אזוי ס'גייט יעצט מיט די געזעץ מיט דעם ווי ס'זאל לויפן די פאליטישענס וועט מען אמאל קומען א צייט מען וועט נישט האבן ווי צו וואוינען חס ושלום אין בעלזער בית המדרש אין ארץ ישראל זאל בעלזער רב שטעלן ווייטער די שומרים סיי ראש השנה סיי יום כיפור סיי סוכות ס'איז א גרויס בית המדרש ס'האט א גרויסע מקווה ס'איז עלול צו גרויסע מכשולות סאטמאר זאל אויך טוהן די זעלבע זיי האבן אויך גרויסע בתי מדרשים. און ס'איז עלול צו קומען צו מכשולות. און איך וואלט געוואלט בעטן זאליקאן, דו ביסט דאך קאנווינסד אז נחמיה האט גארנישט געטוהן, איך האלט אז דו זאלסט זיך אויפשטעלן ראש השנה און מאכן אן אפיעל אים צו ראטעווען, מען דארף האבן צוויי דריי פיר פינעף מיליאן דאלער, סוף כל סוף ביסטו שולדיג אין דעם, דו האסט אים געשיקט די פלייש, די פרי פאר אלל מיעט און חזיר האסטו אים געשיקט, יו שוד בי עשעימד אוו יורסעלף, און אהרן דו אויכעט, אין דעם ארבעט מיר אונז אינאיינעם, מ'הערט די ארוינים מיט די זאלוינים מאכן א יד אחת צוריק צו גיין. צו טשארלס היינס, פארוואס? ווייל דעמאלטס וועט מען קענען ארויסלאזן ברוך מרדכי, מ'וועט קענען ארויסלאזן נחמיה וועבערמאן, מ'וועט קענען ארויסלאזן דעם שניצלער וואס האט געגאסן בליטש, מ'וועט קענען יעדן ארויסלאזן. ניין ניין, איך האף ס'וועט נישט קומען צו דעם, איך האף אז טשארלס היינס וועט פארלירן מיט ענקער בלאק וואוט און דעמאלטס וועט מען זעהן ווי גארנישט סאטמאר איז, א. פעיפער טייגער, און איך האף אז די אלע ערנסטע מענטשן אין סאטמאר פארשטייען אז מען טאר נישט וועלן פאר מיסטער טשארלס היינס, אבער למעשה ר' אהרן האט געזאגט דאס בעסטע ווארט, אין דעם זנות ארבעט מיר אונז אינאיינעם. עניוועי. דער אייבערשטער זאל ענק אלע ביידע אראפ נעמען. פון ענקער גרויסקייט, מען זאל שוין נישט קענען מער. מכשיל זיין כלל ישראל אויף אזא ביליגן אופן ווי אזוי עטס זענטס מכשיל ביז יעצט די אלע יארן, יעדער זאל האבן א כתיבה וחתימה טובה און א גוט געבענטשט יאר כל טוב, ס'העט שוין נישט זיין א דרשה מסתם פאר ראש השנה ווייל ס'העט דאך שוין זיין ראש השנה, זייטס געזונט און א כתיבה וחתימה טובה פאר יעדן.